מען קאלט מיך פון אוסטראליע, איך בין דאך געווען דער וואס כ'האב אנגעדרייט די גאנצע זאך, איך האב געזאגט א דרשה מאחורי היכל השם, האב איך געזאגט א דרשה וואס גייט פאר מיט פעדעפיליע נאכדעם וואס כ'האב גענדיגט דארט א מקווה. די מצב ווערט דארטן ארגער ביי די מינוט, ממש ס'איז נישט צום גלייבן. קודם דער דוד סייפּריס וואס איז געווען דרייסיג יאר א שליח פון חבד, און ער האט געפירט דאס גאנצע אידישקייט דארטן אין אוסטראליע, האט מען אים געגעבן אן עיט יער דזשעיל טערם. ער איז דארט אין דזשעיל איך ווייס אפאר חדשים, איך ווייס נישט פונקטליך וויפיל, איז למעשה איז ער געגאנגען און ער האט גערעיפט, ער געמאכט משכב זכר מיט א יונגער א פריזנער, וואס דער פריזנער איז אַכצן יאר אלט, בקיצור ס'איז געווארן לעבעדיג, יעצט איז ארויסגעקומען נאך א זאך, אז דער רב וואס האט געמוזט ריזיינען רבי יוסף פעלדמאן האט מען אים אויכעט ארויסגענומען יעצט פון אלס רב המכשיר, פון די קאושער פוד סופערווייזינג אטאריטי פון אויסטראליע. סא יעצט רבותי זיי דארפן אים צאמשטעלן אפאר טאלער ווייל ער האט פארלוירן דעם פאזישן פון צו זיין דער הויפט רב פון חבד און ער איז שוין אויס משגיח אויף די בהמות און אויף די טשיקנס. ס'גייט אונז ברוך השם גוט, ס'איז חודש אדר, ס'גייט זיין ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים די ערליכע אידן וועלן שולט זיין אויף די משכב זכרם. עניוועי, יעצט איז דא נאך א מורא'דיגע זאך, ס'איז דא א חרדישע ארגענעזעישאן ס'הייסט נפש בנפש, זיי העלפן אז מ'זאל מאכן עליה, ווער ס'וויל מאכן עליה קען מאכן עליה, אז ווען איך האב געגרינדעט אין ארץ ישראל דעם מוסד, כ'האב געהאלפן גרינדן אין בית שמש, און ס'הייסט מגן אפצוהיטן קינדער, איז דער וואס ער ארבעט דארטן פאר די ארגענעזעישאן וואס האט געגרינדעט עס, האט געוואלט אז זיי זאלן מיר העלפן מאכן עליה, ווייל זיי האבן געמיינט אז איך האב נישט קיין געלט און איך דארף. גיין וואוינען אין א קיבוץ ווי ס'נאר דא א וואנט פינף זעקס פיס הויעך, און זיי האבן געמיינט אז איך האלט ביים גיין מאכן עליה ווייל זיי האבן געהאלטן אז איך קען דארט איבערקערן גאנץ ארץ ישראל, איז עכ"פ, זיי האבן מיך אראפגערופן, זיי האבן מיר געזאגט וואס זיי אפערן, זאג איך דו קענסט מיר גארנישט אפערן ווייל איך וויל נישט זיך באזעצן אין ארץ ישראל, און עכ"פ. אה, נישט דורך ענק עניוועי. עניוועי, ס'הייסט א ווערי רעפיוטעבל ארגענעזעישאן, זיי האבן געווינען א מעדאל די יאר אז זיי האבן געברענגט אסאך מענטשן, היי יאר איז נישט געווען קיין חכמה צו ברענגען מענטשן, ווייל וואס איז געשען אין פראנקרייך, אוודאי יעדער וויל אנטלויפן. למעשה אבער איז אזוי, זיי האבן אבער געטוהן נאך א ביטערע מיסטעיק און איך האב זיי מודיע געווען און זיי האבן זיך אויסגעלאכט. ס'דא, איך האב ענק שוין געזאגט דעם מענטש אפאר מאל זיין נאמען, ער הייסט יונה וויינבערג, ער איז א בר מצוה טיטשער געווען, ער האט מאלעסטעד דא אפאר קינדער אין ברוקלין, און ס'איז געווען קלאגעס קעגן אים, און טאמפסאן'ס אפיס, אזוי הייסט עס אז טאמפסאן'ס אפיס, סאם האו, כ'ווייס נישט פונקטליך ווער האט אים געגעבן א ליעד אז מארגן גייט מען דיך אויפפיקן, איז ער א נאכט פאר דעם אנטלאפן און האט נאכגעברענגט דארטן זיין פאמיליע. ער האט דאך נישט קיין געלט, איז וויאזוי איז עס געשען? איז זיי זענען געגאנגען צו נפש בנפש אז מען זאל העלפן אז ער זאל זיך קענען באזעצן אין ארץ ישראל, יעצט וואוינען זיי אין הר נוף אין די שענסטע אידישע סביבה וואס ס'איז דא, און דארט איז דא אסאך קינדער מיט אסאך פלייש, און איך האב זיי שוין מודיע געווען אין הר נוף, און איך האב שוין יעצט מודיע געווען פאר נפש בנפש, און זיי האבן זיך אויסגעלאכט. זיי האבן דאך באקומען א גיפט אזוי כ'האב שוין געזאגט אויף די יער טווענטי פיפטין דזערוזעלעם פרייז פאר עליה נפש בנפש האט עס געווינען איז למעשה יעצט גיי מיר זיך ארום הארגענען מיט די רעגירונג אויכעט ווייל יעדער חזיר האט א פלאץ אין מדינת ישראל עטס ווייסטס ס'איז דא אין יוראפ איז דא אין די צייטונג אז די אייסעס איז געגרינדעט געווארן דורך מדינת ישראל אין אמעריקע פון וואנעט ווייסן זיי איינע ראיה איז אז מען האט פון סיריע נאכנישט אריבער געשאסן איין קול, מען האט נאך נישט ביהעדעט אן איזרעלי, די חברה זענען דאך אזעלכע לינקע חברה וואס זיי שטייען אויסצוטוהן, אבער למעשה די נפש בנפש האט דאך באקומען א גרויסן אווארד אז זיי זענען די וואס האבן ארויפגעברענגט אסאך מענטשן אויף ארץ ישראל און ס'איז א ביטערע אומגליק ווייל איך טענה צו די מדינה עטץ האטס אריינגעשטעלט אידישע אייסיס זאלן אפהאקן די קעפ פאר די קליינע קינדער. אזא יונה וויינבערג, יעדעס מאל ער טאטשט א קינד ווי מען טאר נישט האקט ער אים אפ דעם קאפ, ס'איז אנבעליוועבל. עניוועי, דאס איז נאך נישט אלעס. עטס געדענקטס אלע ס'איז געווען ברוך מרדכי האט געשריגן נאו! איים נאט גילטי! וועבערמאן האט געשריגן איים נאט גילטי! יאגודקין האט געשריגן איים נאט גילטי! זיי האבן זיך אלע געטראפן אין תפיסה. זענען אלע רעדזשיסטערד סעקס אפענדערס. עניוועי, למעשה איז אזוי. ס'איז דא איינער וואס ער לערנט זיך נישט פון יענעמס מיסטעיקס, ער דארף מאכן אליינס די מיסטעיק ער זאל זיך לערנען. ער לערנט זיך נישט. דארפסט דאך דיך נישט אליין מאכן די מיסטעיק, קענסט דאך דיך לערנען פון יענעם. ניין, ער וויל נישט. יעצט, עטס געדענקטס א נאמען, וואס הייסט טודרוס גרינהויז? זיין פאטער איז א דיין ביי קדאסיע אין לאנדאן. עניוועי, ער האט מאלעסטעט און געמאכט זנות, א שרעק. ער האט פארקויפט זיין הויז, ער האט באקומען פאלשע פעספארטס פאר די גאנצע פעמילי, און איז אנטלאפן אויף ארץ ישראל. איינער פון לאנדאן האט אים באמערקט אויפן באס, ער ער האט אויפגעקאלט די פאליס, די פאליס האט אפגעשטעלט די באס, מען האט אים איינגעזעצט, ער האט געפייט עקסטרעדישן, פיינעלי מען האט אים עקסטרעדייטעד. ער איז געווען אין קאורט די וואך. איז שרייבט די לאנדאנער צייטונג א רעלידזשעס טיטשער לאנטשד סעקס אטעקס אן סקול גירלס אין האטעל דזשאקוזי קאורט היערס. עניוועי, ס'שטייט דארטן א גאנצע אריכות וואס כ'וועל עס באלד זאגן אבער די תמצית איז, טאדרעס,

האט זיין ווייב גרינהאוז'ס ווייב געכאפט מיסטער גרינהאוז מיט א מיידל אין איר בעדרום, און איינמאל האט ער געזאגט פאר א מיידל מאך דיך אביסל יוזפול אז מען זאל האבן פון דיר עפעס, און ער האט איר ארומגעכאפט און ער האט איר אטאקירט סעקסועלי. איר הערט וואס דא גייט פאר יעצט? דער פראסעקיוטער האט געזאגט, און איך וויל ענק פארזאגן ווארט ביי ווארט וואס ער האט געזאגט, איין וויקטים זאגט אז מיסטער גרינהאוז איז סעד טו העוו סטארטעד אוט ביי אינסיסטינג אן סיאינג האר אין א ברא, ער האט נאר געוואלט זעהן א מיידל מיט א ברא ביפאר סובדזשעקטינג האר טו א סיריעס סעקס אטעק, און איך זאג עס גרעפיק נישט ווייל יע דער חזיר ער וויל זאגן גרעפיק, ניין איך זאג עס ווייל די סיסטעם גייט יעדער צי צו אויף מיידל, דער אזוי דער אזוי, מען דארף לערנען יעדעס מיידל, יענער טאר נישט זעהן דיין ברא, יענער האט מיט דיר גארנישט, און נאר געבן א שפיי אין פנים און א שטויס אין די ביצים און די טעסטיקלס און גיי ווייטער, ס'איז אזא שרעק וויאזוי זיי פארפירן די קינדער.

פאר גערלס אין דער קאמיוניטי. אימעדזשין די פאזישאן אין וויטש דיז טו יאנגסטערס פאונד דעמסעלווס. זיי האבן געטון וואס איז ריכטיג צו גיין צו די פאליס, און יעדן איינעם האלט מען יעצט פאר א מוסר. שטעל דיר פאר און מ'האט זיי אסטרעסייזד, געלייגט אין חרם, און יעצט שרייט נאך מיסטער גרינהאוז הערט אז די אינפארמערס, די מוסרים, האבן זיי זיך גערואינט אליין זייער אייגענעם לעבן, און קיינער וועט נישט וועלן קוקן אויף זיי ווייל זיי הייסן דאך מוסרים. למעשה דינייט ער אלעס און ער זאגט סאיז נישט אמת אבער איך האב עס דירעקט געמאכט באריכות ווייל איך וויל דר'עולם זאל פארשטיין אז דו גייסט נישט לערנען דיין קינד סעקסועל אביוז און סעקסועל מיסקאנדאקט טוסטו די גרעסטע עבירה ווייל דער פעדאפייל הייבט אן אה סאיז נישט געפערליך סאיז נאר א גוד טיים איך וויל נאר זעהן דיין ברא סאיז אנבעליוועבל האו דעי געט טו דיס טשילדרען און זענען צוועלף יעריגע קינדערלעך. און מען געט זיי, ווען זיי זענען אויסגעטוהן געט מען זיך א לייג ארויף מיט כח, און זי שי'ז דימינישט פארעווער. און נישט נאר די ביה, נישט נאר די אינטערקאורס מאכט זי קראנק, די מין שפראך ווערט זי אויך קראנק. איטס אנבעליוועבל ווען דו זאגסט פאר א מיידל, א יונג מיידל וואס וויל נישט פון דיר גארנישט וויסן, זי וויל נישט האבן מיט דיר סעקס, זאגסטו איר, יו נאו האני סוויטהארט איי לאוו יו, האסטו זי געהארגעט. זי קען כאפן א נערוון בראך פון דעם. סאו דאס איז נאך גאר די טענה אז מען לערנט נישט מיט די קינדער סעקס, רבותי איך זאג ענק מען וועט גיין אנהייבן לערנען סעקס, ס'וועט ווערן א מחיה, ווייל די וואס זיי שלאגן זיך אז מען זאל לערנען עדיוקעישן, איך בין מיט זיי פארבינדן, איך שלאג מיך נאר נישט אלס א פראנט ראנער, ווייל איך האלט אז מען קען לערנען עדיוקעישן, די לעצטע צוויי דריי יאר ווען מ'איז א עלטערע בחור, דרײַ, פֿערצן, פֿופֿצן, זעכצן יאר, אבער למעשה סעקס עדיוקעישן מוז מען לערנען פון א תינוק בן יומו שמטמא בזיבה, די חכמים האבן גוזר געווען אויף א תינוקת בת יום, קאמאן! סאו עניוועי, ס'איז געווארן פרייליך, גרינהאוז האט געמאכט א געוואלדיגן מואוו, אונז באדאנק מיר אים פאר דעם, ווייל אונז האמיר געוואלט ער זאל שטיין אויף טרייעל, און אונז וויל מיר אז ער זאל באקומען זיין פאנישמענט, און נאכדעם איז ער דאך נאך געדזשאמפט בעיל אויכעט, וועט נאך זיין דא לעבעדיג. סאו רבותי די געים איז געטינג אָווער וויט. איך זאג נאכאמאל יעדן, יו העוו טו וואטש וואט יו אר דואינג, און וואטש וואס דו טוסט, און איך האלט בכלל, דאס איז א זאך וואס איך האלט אין איין זאגן פאר מחנכים, איך האלט אז אזוי ווי ס'איז דא אן אפיס אין יעדע תלמוד תורה, דאס איז פאר באצאלן געלט, דאס איז מנהל גשמי, דאס איז מנהל רוחני, דארף זיין איין צימער א קלעס רום א סעקס עדיוקעיטער, בפרט נאך בחורים וואס זענען עלף צוועלף און דרייצן יאר, און די יעניגע יארגאנגן זיי מוזן האבן איינער זאל זיי עקספלעינען די דעוועלאפמענט אוו דעיר באדי און זיי מוזן האבן איינער וואס זאל זיי זאגן אז מען טאר נישט זיך שפילן מיטן אבר מען טאר נישט מוצא זיין זרע לבטלה ס'ווערט א קישוי אבר טראכט פון אנדערע זאכן טראכט נישט פון סעקשועל טינגס ס'זאל אראפגיין ס'איז נעטשרעל ס'גייט אריין דארט אין די בלוט דער אייבערשטער האט אזוי געמאכט אז די בלוט גייט ארום די באדי, און ממילא ווערט עס א קישוי אבר אפילו ווען דו טראכסט נישט א מיסע זאך, נאר טאמער הייבסטו אן צו טראכטן א מיסע זאך, קומסטו צו צו צו א הוצאת זרע לבטלה, און ס'מוז זיין איינער זאל מסביר זיין פארן בחור, די בחור דערשרעקט זיך, די בחור האט א קרי, ביינאכט זעהט ער א קרי, ער שטייט אויף און מען רופט דאס מיט א וועט דריעם, דארף ער וויסן וואס דאס איז געשעהן, איך בין כהאב געלערנט אין ישיבה, א בחור האט זיך געוואלט נעמען דאס לעבן, און איך האב אים מסביר געווען ער זאל עס נישט טון, איך האב אים געזאגט די חזל האבן געקענט מחיה מתים זיין. און ער זאגט נאך אין די נאטור אז מען גייט אויפן וועג קומט מען צו צו קרי וואו ער ברענגט א מעשה פון איינע פון די גרויסע אמוראים ער האט גערעדט מיט עפעס א מטרוניתא און למעשה איז ער געלאפן גראד אין מקווה איז האט ער געפרעגט וואס האסטו מיך חושד געווען האט ער געווארט צו הערן איך האב דיך חושד געווען האסט געהאט רחמנא ליצלן זנות מיט די מטרוניתא זאגן זיי ניין מיר האבן מיר געהאלטן אפשר האסטו געדארפט גיין אין מקווה וועגן דעם טלטול הדרך ביסטו צוגעקומען צו קרי זאגט ער העבודה איך שווער ס'איז אזוי געווען און איך האב דאס געזאגט דעם בחור איך בין איך בין נעבן

א הייליגער יום טוב פורים וואס דא איז געווען די קליפת עמלק מכשיל זיין כלל ישראל מיט זנות, און לאמיר מאכן זיכער אז איצט שטעלן מיר אריין אין יעדע תלמוד תורה און יעדן מיידל סקול א ספעשל סעקס עדיוקעיטער, ס'איז נישט גוט דער מלמד זאל עס טוהן, דער מלמד פארשטייט נישט און ער האט נישט די שפראך, א ספעשל געלערנטן מענטש וויסן, דער בחור איז בארעכטיגט צו פרעגן פונקטליך וואס איז, פארוואס ווערט א קישוי אבר, פארוואס ווערט עס הארט, וואס זעה איך אמאל קומט עפעס ארויס, וואס איז די אלע זאכן, איך שלאף, איך חלום, איך שטיי אויף, כ'האב געזען עפעס א זאך וואס מ'טאר נישט קוקן, לא תתורו אחרי לבבכם, ס'ווערט נאס די אונטערהויזן, וואט איז גאואינג אן? און די זעלבע די מיידל, זי זעט ס'קומט ארויס בלוט, זי דערשרעקט זיך, גייט צו פרעגן א פרענד, זאגט זי, אזוי מאכט מען בעיביס, ס'איז א שעים וואטס גאואינג אן, עניוועי ס'פארט גוט. סאו רבותי הערט איר, דאס קומט ארויס. פון דעם וואס מען לערנט נישט סעקס עדיוקעישאן אז יעדער רשע יעדער נואף קען נאכלויפן א אידיש קינד און טוהן וואס ער וויל און דאס קינד ווייסט אפילו נישט ווען מען טוט מיט איר וואס מען טוט מיט איר עטס זעהט וואס איז ארויס געקומען פון דעם shame on you all. און ווען זי הערט דעם מיין האטליין און ער זאגט איר איך וויל זעהן דיין ברא וואלט זי אים געדארפט געבן א שטויס צווישן די פיס הערסט אזאנס אז ס'זאל אים פלאצן ביידע טעסטיקלס ער זאל ווערן א א פצוע דכא אדער א כרות שפכה. יעצט איינער קאלט מיך אפ א רב, ס'איז דא צוויי מענטשן וואס האבן געהאט א טעארי, איינער הייסט אלבערט איינשטיין, ער געהייסן א משוגענער, אבער נאכדעם האט ער געוויזן די וועלט אז זיין טעארי איז ריכטיג, און די צווייטער איז נחום ראזענבערג. און יעצט קאלט מיך אפ אן אנדערע רב און ער זאגט מיר, האסט געהערט ר' אהרן'ס דרשה אין אנטווערפען? ער האט געזאגט. אז ושתי, ער גערעדט וועגן צניעות פון פרויען זאגט ער, ושתי האט אויסגעטון אידישע טעכטער נאקעט, העי, דא האט ער געזעסן הונדערטער בחורים, דא האט ער געזעסן יונגע יונגעלייט, אונז ווייס מיר ס'שטייט אין מדרש, אבער עס איז דא א וועג וויאזוי מען זאגט עס, כ'מיין דו האסט דאך נישט קיין האטליין אזוי ווי נחום ראזענבערג וואס איז דירעקט געשטעלט אויף צו לערנען סעקס עדיוקעישאן, דו ביסט דאך א רב און א מנהיג פון כלל ישראל פון די גרעסטע קהילה. גייסט זאגן אזא זאך? אז וואס? אז ושתי האט אויסגעטון אידישע טעכטער נאקעט? וואט א דזשאוק! און די האסט געהאט א פראבלעם מיט מיין האטליין? די נישט, די האסט נישט אינטערגעשריבן, אבער דיין זון מענדל האט אינטערגעשריבן, איך האב הנאה מענדל איז נישט געפארן אויף אמסטערדאם ווייל די זונות וואלטן אים דערקענט, געווען אמאל דא איז געווען א רעבע דעם אייזיקל דעם גאלאנטער'ס טאטע, געווען א גנב, ער האט אפגעגנבעט א. אידיש געלט וואס מען האט צוזאמגעשטעלט פאר די פליטים פון יוראפ און ער האט עס נישט קיינמאל דעפאזיטעד ער האט געזעסן דא אין דזשעיל ער האט געהייסן דער פאדייצער רבי בקיצור איז געווען ווען אייזיקלס ברודער האט חתונה געמאכט דער באהושטינער האט מען גערופן פאליס ביי די חופה איז איינער צוגעגאנגען האט אים געזאגט אבער ביי מצוה טאנץ זאלסטו זיי נישט האבן דא ווייל די פאליס קענען נאך דערקענען דיין טאטן און אים איינזעצן די זעלבע דא אויכעט פארשטייסט א מעשה מענדעלע וואלט געפארן אויף אמסטערדאם וואלטן אים די זונות דערקענט מען וואלט אים איינגעזעצט. איז ער געזעסן דא מיט א תירוץ אז ער האט אויפרוף, געזונטערהייט, אבער אהרן אזוי רעדט מען? אר יו אוט אוו יור מיינד? אבער די האסט נישט געהאט קיין פראבלעם מיט מיין האטליין, מענדעלע האט געהאט א פראבלעם, סאו פיקס מענדעלען און פיקס דיך. הייבטס אן צו פארשטיין א חילוק צווישן א מנהיג צו איינער וואס האט א האטליין וואס ער וויל דירעקט לערנען די קינדער וואס מען לערנט זיי נישט חרמות האבן זיי ארויפגעלייגט. אה וואט א דזשאוק. עניוועי יעצט קומט דער געהעריגער שיעור. קודם פאר איך הייב אן דעם שיעור וויל איך זאגן א מורא'דיגע מזל טוב קומט זיך פאר מיר און פאר יעדן איינעם וואס ער וויל אז זיינע קינדער זאלן זיין פראטעקטעד, מ'האט אין ארץ ישראל יעצט אויסגעטרייט מצלמות, אזוי ווי איך האב ענק געזאגט אין יוראפ איז דא מצלמות וואס מ'קען וואטשן אינדערהיים וואס מ'טוט, אין ארץ ישראל האט מען עס יעצט אריינגעלייגט אין א סקול אויסצוטרייען, און יעדע טאטע און יעדע מאמע וואס האט א סמארטפאון אדער א קאמפיוטער אינדערהיים קען זען יעדע מינוט וואס די טיטשער טוט, וואס דאס קינד טוט, צו מ'שלאגט נישט דאס קינד פאר גארנישט, צו. אין א גנון מען דארף לייגן די קינד שלאפן צו לייגט מען אים טאקע שלאפן, צי די טיטשער גייט ארויס זיבן מאל מאכן קאפי מיט טיי, אלעס איז אנבעליוועבל וכל מעשיך בספר נכתבים, יעצט די טיטשערס האבן אנפאנג רעזיסטעד, אונז האמיר געהאלטן אז מען מוז עס מאכן, די טיטשערס האבן רעזיסטעד אבער די גאווערמענט האט עס אנגעפיפן, זיי האבן געזאגט דו ווילסט נישט זוך דיר אן אנדערן דזשאב, נישטא אזא מין זאך, דו קענסט נישט רעזיסטן ווען ס'איז דא טשיילד סעיפטי אינוואלווד. סאו בקיצור, יעדער מענטש האט א סמארטפאון, ער האלט אינמיטן פארן, און ער שטעלט זיך אפ א מינוט, ער וויל זען וואס זיין קינד מאכט אין גן, און ער קען אלעס זען. רבותי, די וואר איז וועי וועי אווער אלרעדי, נאר ס'ווערט בעסער און בעסער און בעסער, דער וואסאי טוי ווערט נאך בעסער, און אונז ארבעט מען יעצט מ'זאל דאס דורכפירן דא אויך אין אמעריקע, און אלע פרייוועט סקולס זאלן דאס מוזן האבן. כ'האב דיר שוין געזאגט מיט א יאר צוריק, אנדערטהאלבן יאר צוריק, כ'האב געלערנט אז אין יוראפ איז דא איינער וואס האט עס אויסגעטראפן אין בעלגיע, און מען קען נאכקוקן דאס קינד, דאס קינד גייט מיט אזא קליינע פעדער און אלעס, ער ווערט פאטאגראפירט, אבער דאס איז אביסל שווער ווייל יעדעס קינד דארף עס מיטטראגן, דער טיטשער וועט זעהן, נאנאנאנאנא, ס'גייט זיין אין סקול, די זעלבע וואס ס'איז דא יעצט סירקוט טעלעוויזשאנס, די זעלבע. לייגט מען צו א קליינע דעווייס און יעדע טאטע און יעדע מאמע וואס האבן דעם פין נאמבער קענען ארויפגיין דערויף און וואטשן די גאנצע צייט וואס דאס קינד איז אין סקול, זיי קענען וואטשן אינעם יארד, ווער ס'בוליעט אים, אלעס. יעצט מען זעט אז די ריפארטער פרעגט א פרוי, וואלסטו מיטגעשיקט א קעמערע מיט דיין קינד? זאגט אויב איך האב א חשד וואלט איך זיכער מיטגעשיקט. סאו רבותי, שלאגטס ענק ווייטער. איך האב געוואלט אז דער ווייזער, דער פון משמרת הצניעות, ער רעדט זיך נאך איין ס'איז דא א משמרת הצניעות, ער קאלט און ער טוט און ער פארפירט נאך, מיסטער ווייזער, זאלסט נישט טאטשן מער קינדער, און זאלסט נישט טון דיינע זנות, ממילא וועסט נישט דארפן מאכן זיכער אז ס'בלייבט א משמרת הצניעות, ווייל ס'בלייבט נישט, ס'איז נישט דא קיין משמרת הצניעות, ס'איז נישט דא גארנישט, ס'איז דא אפאר גזלנים, וואס צום סוף וועלן די אלע נאך שטיין משך די יארן אויף טרייעל, עטס האטס אויסגעמעלקט פון מענטשן געלט, איז דא יעצט איינער וואס איז אין תפיסה מ'ווארט ער זאל ארויסקומען, ער האט מיר געדארפט געבן טשעקס ווי ער האט דעפאזעטעד, ווי משמרת הצניעות האט דעפאזעטעד זיינע טשעקס, די גאווערמענט ווארט יענער זאל ארויסקומען נאכדעם גייען זיי אים אהערנעמען, סאו ווייזער זוך דיר אן אנדערע פרנסה, און די גאנצע משמרת הצניעות זאלן זיך זוכן אן אנדערע פרנסה, שוין ברוך השם אז מ'האלט שוין דא, ס'גייט נאך. אן עדווענסמענט, כ'האב ענק געזאגט א מלחמה וואס מען געווינט אין איין טאג איז נישט קיין מלחמה, דאס איז א פארלוירענע זאך, אונז גיימער די מלחמה געווינען מיט ארום און ארום, מיט א פאונדעישן און מיט ווענט און מיט א גרויסן בילדינג, אלעס העט זיין מערטשעם. ס'איז דא יעצט א מעשה, א מנהל, מען האט אים געזאגט אז מען דארף אריינלייגן קעמערעס, די גאווערמענט פארלאנגט עס, האט ער געזאגט פאר די הנהלה מען מוז עס טוהן, האבן זיי געזאגט ניין די מלמדים וועלן נישט וועלן, האט ער געזאגט לאמיר פרעגן די מלמדים. אלע מלמדים האבן געזאגט יא אונז וויל מיר, פארקערט אונז וויל מיר נישט אז מען זאל אונז חושד זיין אין א יאר צוויי ארום רופן אין קאורט אונז זעמיר מסכים, חוץ איין מלמד האט געזאגט ער וויל נישט, ער האט געזאגט אזוי ביי מיר איז די טיר אפן, אבער איך שפיל מיך מיט די קינדער, מען מאכט די משכן, איך זיץ אויף די פלאר מיט זיי, מען שפילט זיך, שעם איך מיך אז יעדער העט זעהן וויאזוי איך שפיל מיך ארום בעיביש, אבער למעשה האט מען געזאגט אחרי רבים להטות און מען האט עס אריינגעלייגט, דער איז נאטינג ראנג. ס'איז דא נאך מורא'דיגע נייעס, ס'איז דא איינער דוד ציפרוס, ער איז געווען אמאל אמאל אין אוסטראליע, בקיצור מ'האט אים איינגעזעצט ווייל ער האט געטוהן וואס מ'טאר נישט מיט קינדער, איז ער יעצט אין תפיסה, און אין די תפיסה האט ער גערעיפט א אכצן יעריגן שייגעץ, איך זאג ענק, ווען מ'איז קראנק איז מען קראנק, דער איז נאו העלפ פאר דיס, אנפארטשענעטלי יו דזשאסט העוו טו קיפ הים אף סאסייעטי, די גאנצע וועלט שטוינט, ס'איז אזוי ווי דער דאסקאלאוויטש אין די תפיסה איז ער נאכגעלאפן פאר יונגע גוים.

דאס וואס מען ברענגט פון מאנטריאל דאס איז אן אנדערער ער איז פון לאנדן ער הייסט מארוויס נישט מארוויט עניוועי די די רב איז דער הויפט רב פון גאנץ ענגלאנד אויף אלע זאכן וואס האט צו טון מיט די רעגירונג ער איז די טשיעף ראביי אוו ענגלענד קיצור ער געזאגט יעצט א פייערדיגע דרשה ענד הי דאונפלעיס פעדעפיילס און ער זאגט מען זאל עס ריפארטן גראד צו די פאליס האמער שוין נאך איינער מיט אונז כ'זאג ענק ס'איז א סלאו וואר באט איטס געטינג דער. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך, אמעריקע שטייט אויף הינערישע פיס, ס'איז קיינמאל נישט געווען ווי פאליטישאנס זאלן זיך קריגן צווישן זיך, רודי דזשוליאני האט געזאגט אז דער פרעזידענט פון אמעריקע האט נישט ליב אמעריקע, ער איז א שונא, ער טוט אלעס ס'זאל אויסקומען שלעכט, יעצט די צייטונגען זאגן אנדערע זאכן, זיי זאגן אז אזוי ווי ער האט שוין יעצט נישט וואס צו טון די נעקסטע צוויי יאר גייט ער זען אומצוברענגען אמעריקע, געבן כח פאר איראן, פאר די אלע לינקע חברה, סאו רבותי מען דארף צו. אויך וויל איך זאגן אז אין רוסלאנד טוט זיך א גרויסע מלחמה מיט אוקריינע, אוקריינע מיט רוסלאנד, מיין אוקריינע זאל קענען געווינען רוסלאנד איז אזוי ווי מען זאל זאגן אז איין מענטש זאל קענען אייננעמען ניו יארק, ס'איז א דזשאוק, אויסהרג'ען אויסבלוטיגן מענטשן און מ'העט אריבערנעמען אלעס, ער איז געווען א קעי דזשי בי עידזשענט, ער איז געווען דער הויפט, און ער גייט צוריק ברענגען דעם אלטן דיקטאטוריזם, און ער איז א לינקער. ער געט פאר איראן אטאמישע וואפן, ער ווייסט וויאזוי אומצוברענגען אין די וועלט שטילערהייט. עניוועי, כ'האב געוואלט זאגן אז אזוי ווי שבת מברכין ניסן געט מען די חטרות, אזוי זאגט רשי, און מען פארט צו ר' נחמנ'ס ציון וויל איך נאכאמאל בעטן דעם עולם, ס'איז א מקום סכנה, ר' נחמנ'ס ציון איז זייער א גרויסע זאך, אין די תורה איז דא גרעסערע עניינים, אין די תורה איז דא אן ענין, פון כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך, און ס'איז דא שילוח הקן למען יאריכון ימיך, זאגט די גמרא הרי שעולה לראש הגג און נפל ומת וויל איך מקיים זיין למען יאריכון ימיך, אז קודם זאגט די גמרא ווייל ליום שכולו מיינט מען אויף יענע וועלט, נאכדעם זאגט די גמרא אז וואו ס'איז ברי היזקא שאני יעצט צו פארן אויף אוקריינע צו אויף רוסלאנד, ממש ברי היזקא, ס'איז נישט מעגליך אז מען זאל זיך דרייען דארט אין די גאס און מען זאל דיך נישט אטאקירן, קענסט כאפן א באמבע, קענסט כאפן אלעס. רבותי לאמיר זיך מקשר זיין מיט ר' נחמנ'ן פון דא, לאמיר האלטן וואס ר' נחמן האט אונז געלערנט, התבודדות, חצות, דאווענען מיטן נץ, ר' נחמן האט אונז אסאך געלערנט, און ועל כולם האט ער אונז געלערנט שמירת הברית, דאס איז די גג פון אלע. ס'איז יעצט געשטארבן איינע פון די ר' נחמנ'ס גאר חשוב'ע חסידים, דער מוהרא"ש ר' אליעזר שלמה שיק. איך בין מורא'דיג מפליא דעם מענטש, ער איז געוען א געלונגענער מענטש, מען האט איהם געשלאגען און געלייגט אין חרמות, ר' לוי יצחק בענדער, דער שענסטע און דער פיינסטע פון ירושלים, דער רב בורנשטיין, און די אלע פלעגן לערנען נאכדעם זיינע ספרים, ער איז געוען א דורך געווייקטער חסיד אין ברסלב'ע חסידות. עס איז דא א מאמר וואס די אלע זאגן נאך פון ר' נחמן, קיינער זאגט נישט נאך פונקטליך, ער פלעגט נאכזאגן מיט אן אדרעס, מיט א טעלעפאן נאמבער, מיט א אפארטמענט נאמבער, פונקטליך ווי ס'שטייט אין די ברסלב'ער ספרים, ס'איז אנבעליוועבל וואס א געלונגענער מענטש ער איז געווען. ער האט יעצט געלאזט צוואה אז מען זאל פארן ראש השנה, נאר די איינציגע זאך איז אז טאמער ס'וועט זיין ברי היזקא אזוי ווי יעצט וואלט כדאי געווען מ'זאל נישט פארן. יעצט כ'האב ענק שוין געזאגט אז אויב עס איז אין בית החיים למשל אין אלע אידישע בית החיים'ס דארף מען שטעלן מער שמירה, אין פראנקרייך טוט זיך א דיזעסטער מען טוט אפילו קאטוילישע בתי פייגער טוט מען אויכעט דארטן ווענדעלייזן ווייל די אייסעס חברה זענען געפערליך, יעצט איז געווען אין ארץ ישראל א לוויה פון. ר' לייבי הכהן ראבינאוויטש, דארט איז געקומען דער איינער פון די הויפט סיקריקן דוד נוח קרויז, די סיקריקן האבן א מנהג דארט ווי מען געט זיי שלעק גייען זיי נישט, זיי האבן זיך געטשעפעט מיט גער א יאר צוריק, אה גער האט דערלאנגט מכות און איז אוועק געגאנגען. דאס איז דאך גענגסטערס, דאס איז נישט קיין נארמאלע מענטשן. איז ער געגאנגען דער דוד נוח איז געקומען דארט שרייען האט מען אים אפגעשניטן די פאות, מען האט אים אנגעמאקלט, מען האט אים אויסגעטון דעם העמד, ביי יענעמס לוויה גייט מען שרייען? גייט ער שוין נישט שרייען. אזא מין אנשיקעניש אויף כלל ישראל, איך האלט זיי זענען אן ארגערע אנשיקעניש ווי היטלער מיט די עס עס זענען געווען, זיך אנגעטשעפעט אז זיי זענען בעלי בתים אויף כלל ישראל, זיי האבן געהאט א גרויסן רבי'ן דעם סאטמאר רב, אלעס איז פיין, קיינער טוט עס נישט דענייען, אבער דאס מיינט נישט אז עטס זענטס געבליבן מיט זיין יראת שמים, דאס מיינט נישט אז עטס מעגטס טעראריזירן כלל ישראל, און חוץ פון דעם, סאטמאר רב האט קיינמאל נישט טעראריזירט כלל ישראל, ער האט געזאגט זיין מיינונג. אבער ער האט נישט טעראריזירט כלל ישראל האט נישט געהאט סיקריקין חברה גיין יעדן שלאגן יא ליפא פרידמאן האט שוין אנגעדרייט אבער דאס איז נישט געווען די רעבע ליפא פרידמאן איז געווען דער זעלבער מטורף אזוי ווי די סיקריקין חברה. איינער האט מיך געפרעגט האט מיר זייער שטארק פארגעהאלטן פארוואס באבובער רב איז געפארן האב איך געגעבן אזא שיינע דרשה איך האב געזאגט וויאזוי מען זאל אפהיטן די בחורים מיט די אינגעלייט און ער זאגט מיר ס'האט גאנץ פיין געהאלפן ס'געווען צוגעדעקט די ווידיאוס און די טעלעוויזשאנס און די פליגערס מיט אלעם, מען האט געהאט וואו זיי האבן געגעסן פרישטאג, מיטאג, סאפער, ס'געווען מורא'דיג מסודר, פרעגט ער מיך פארוואס ווען ר' אהרן געפארן אויף אנטווערפן, האסטו נישט געטון די זעלבע? האב איך אים גענטפערט, דו זאגסט זייער א גוטע קשיא, ס'איז אנבעליוועבל די קשיא, די תירוץ איז, ווייל כ'האב נישט צו וועם צו רעדן, אפילו ר' אהרן, נישט באלעבאס. דער באבובער רב האט גענומען א משמרת הצניעות, מ'האט געזען אבאכט צו געבן אויף אלעם, געקלאפט כפתור ופרח. ווען ר' אהרן נעמט א משמרת הצניעות און ער דעקט צו דארטן דעם ווידיאו אינעם פליגער, רייסט עס גראד אראפ. זיי פאלגן דען ר' אהרן ווייל זיי ווילן אים פאלגן? זיי פאלגן ווייל זיי זענען א גרויסע מעכטיגע ארגענעזעישאן, זיי ווילן יעדן איבערפארן. אבער מיט אידישקייט האט עס נישט קיין שייכות. וועגן דעם האב איך געוואוסט איך האב נישט צו זיי וואס צו רעדן, ער זאגט מען זאל צודעקן א ווידיאו, דער אינגערמאן פארט נאר וועגן די ווידיאו, ער פארט אויף אנטווערפן, ווייל אין אנטווערפן איז דא געי בעטס מיט געי בארס און ס'איז דא זונות אין אנטווערפן און אין בריסל, ס'האט מיר איינער איבערגעגעבן, זענען געווען אין בריסל איבעראל, אין בריסל די גרעסטע מקום זימה וואס איז דא, אמאל איז דארטן געווען די סאבענא די הויפט פון די וואס מ'האט אלע פליגערס, געטוישט, היינט איז שוין דא אין אנטווערפן אויך, מען קען פארן אויף אנטווערפן אינטערנעשאנעל, אמאל געווען נאר בריסל, איז איז דארטן אלע האטעלן פול מיט זנות, סאו דער אינגערמאן הוא עצמו חוזר עליו לשורפו מיכל קאכיל מיניה, דער אינגערמאן פארט דאך נאר אויף צו זינדיגען, נוצט נאר ר' אהרן פאר אן עקסקיוז. הע העט איך אים גיין זאגן אז ער זאל זיך צודעקן די ווידעא. הערטס אויף, דאס איז א חילוק צווישן חסידים און צווישן א וועלט פאוער. אין באבוב זענען זיי חסידים, אז די רבי וועט זאגן העט מען פאלגן. ער גייט ארויס ביים דאווענען שבת מאכן זיכער אז עס דרייען זיך נישט בחורים און יונגעלייט אין פאליש ווייל יעדער זאל דאווענען אינעווענדיג.
ווען ר' אהרן גייט ארויס זאגט מען היי האו אר יו, האו אר יו דו. קאמאן, הערטס אויף מיט די מעשות, איך ווייס פארוואס כ'האב נישט געזאגט. דא גרויסע מעכטיגע ארגענעזעישאנס וואס קיינער פירט זיי נישט, קיינער האט נישט קיין ווארט אויף זיי, און זיי טוען וואס זיי ווילן. כ'בין אמאל געזעסן פארנדיג אויף לג בעומר אויף מירון, צו מירון, בין איך געזעסן לעבן בויאנער רבי'נס טאטן, דעם היינטיגן רבי'נס טאטן, האמער גערעדט א ווארט פאר א ווארט, איז למעשה פרעג איך וויאזוי איז דאס, אז מ'האט געמאכט אין ישיבה יוניווערסיטי אין מאנהעטן א נייט קלאב, א געי נייט קלאב. אנגעהויבן מסביר צו זיין אז מ'קען דאס נישט אוועקנעמען, ווייל סוף כל סוף די גאווערמענט געט גרויס געלט, און אז טאמער מ'וועט עס צונעמען און מ'זאל נישט געבן קיין געלט. זאג איך אים, אבער וואס הייסט, איר זענט דאך אן ערליכער איד, איר זענט דאך בויאנער רבי'נס איידעם, דעם אלטן בויאנער רבי'נס איידעם. האט ער מיר געענטפערט אז. און נחום לאם האט געמאכט דארטן א נייע תורה, און ער האט געזאגט אזוי, דער וואס ס'גייט זינדיגן מיט משכב זכר איז דא אלס יוניווערסיטי, ווייל אלס יוניווערסיטי מוז מען עס האבן, און דער וואס ס'זיצט אין ישיבה און ער לערנט און ער האלט תורת משה איז דא אלס ישיבה, ס'הייסט א חלות, ס'איז א היכי תמצא אלס וואס ער קומט אין ישיבה, צו אלס ישיבה צו אלס יוניווערסיטי. סאו איך זאל זאגן אז באיאן, זייער א שיין גרויס חסידות, געווען דעם באיאנער רבינ'ס טאטע איז נישט געווען רבי אבער ער האט נישט געהאט א ווארט אין אן ארגענעזעישן ווי ער איז געווען דרייסיג פערציג יאר פון די חשובסטע מגידי שיעורים הייסט עס אז ער איז א רב צו א רבי? דער באיאנער רבי דער היינטיגער האט א ווארט אויף זיינע חסידים די זעלבע אויך דער באבובער רב האט א ווארט אויף זיינע חסידים אבער סאטמאר רב האט נישט קיין שום ווארט ס'איז א צאמלויפעניש און יעדער רעדט דארט.

דער חי זאל וויסן ווען איינער איז א חי איז ער א חי ווען ער איז יונג און ווען ער איז אלט. ויהי היום האט ער געדרוקט אמאל א ספר און ער איז שולדיג געבליבן געלט. האט מען אים אפגעקאלט, הייתכן? האסט געדרוקט א ספר דארפסט דאך באצאלן. זאגט ער, דו יו נאו וואט איי דו פאר א גינעס? יו סטיל וואנט מאני פראם מי? און אז דו טוסט פאר עגונות איז דיר די גאנצע וועלט שולדיג? און יעצט ווייסט זעהט מען דאך גאר אז דו ביסט געווען א חי, דו האסט געטון קעגן די הלכה, ס'איז אלס געווען גט מעושה'ס. סאו דער עפשטיין האט א טאכטער וואס זי האט געשריבן. א לאנגע בריוו זיך אננעמען פאר איר טאטן. יעצט איז דא א פרומע לויער וואס ער הייסט מייקל לעשער, ער העלפט זייער אסאך צו צו טשיילד פראטעקשן, און ער האט געזען דעם בריוו וואס זי האט זיך אנגענומען פאר איר טאטן, האט ער איר דערלאנגט אזוי אז ממש מען דארף עס ליינען, ער צוזשורמעלט איר, זי זאגט נאך אז איר טאטע איז א צדיק, ער צוזשורמעלט אים וואסערא רשע ער איז, און די גאנצע בריוו קען מען זען אויף פרום פאליס. און דער עולם. האט אזעלכע שיינע רימארקס, ס'איז אנבעליוועבל ווי שיין מ'האט איר צוריק גענפערט און געשטעלט אויפן פלאץ, זייער שיין די גאנצע שקלא וטריא, זי וויל זיך אננעמען פאר אים אז ער האט דאס געטון דאס און זיי זאגן העי וועיט א מינוט און מ'רופט אים דארט אין די גאווערמענט רופט מען נאציס, דאס איז זייער א מיעסע זאך, מ'האט אמאל געפרעגט היטלער'ן, אה, דו האלטסט דאך ביים פארלירן די מלחמה, דו האסט געוואלט אומברענגען די אידן, וואס וועט יעצט זיין ווייטער? וואקסן האט ער געזאגט דאנט ווארי זיי וועלן שוין נישט וואקסן נארמאלע מענטשן זיי וועלן אלע זיין מענטלי דיסטורבד און די מינוט וואס זיי זענען דיסטורבד און אזוי איז טאקע געווען אסאך זענען אוועק פון אידישן וועג זיי האבן זיך געהאלטן ווייטער אידיש אבער זיי זענען נישט געווען אבזערווענט און אסאך אזוי ווי אונזערע מלמדים אונז קענמער אלע עדות זאגן אז ס'איז אמת אלע זענען געווען טאטאל רובם ככולם טאטאל וועקאוס משוגע זיי האבן אונז געשלאגן אזוי ווי היטלער האט זיי געשלאגן סאו דאס איז א נייע זאך אונז זעמער אזוי קראנק אז יעדער מענטש וואס ס'טוט וויי פאר א איד הייבט מען צו שרייען היטלער. איי דו האסט צובראכן די לאו, דו האסט צובראכן דעם אידישן געזעץ איז געווען גט מעושה'ס, דו האסט צובראכן דעם גויאישן געזעץ, די גאווערמענט זענען נאציס. הערטס אויף מיט די מעשות, רבותי יו לוק ווערי קוויר דואינג דיס. כ'האב אייך געוואלט זאגן אפאר זאכן, נאמבער וואן ס'איז דא אסאך יונגעלייט וואס זיי דארפן נאך א ווייב, און בפרט ווען די פרוי איז נישט ריין, ס'איז דא אסאך פרויען וואס זיי ווילן נאך א מאן אויכעט, סאו. העי! פארוואס האט דיין טאטע דאס נישט מתיר געווען? נישט ווייל ער האט זיך געזארגט פאר די פרוי צי פארן מאן, אה! ווייל ער האט באקומען הונדערט טויזענט דאלער! דאס האט עהם גערייצט ער זאל דאס טוהן. און נאכדעם אפשר מ'וועט מבטל זיין חלילה גאנץ תורת משה, יעדער האט זיינע באדערפענישן אנדערש ווי די תורה. ס'דא א מענטש וואס שבת ווילן זיי פארן אויף א לוסט רייזע? אפשר פאר הונדערט טויזענט דאלער קענען זיי קריגן א היתר פון דיין טאטען? ווער ווייסט? אבער ס'איז אנבעליוועבל, אבער ברוך השם ס'איז געקומען אנדערע מענטשן וואס זיי האבן צוריק געענטפערט פאר איר, זיי צומאלן איר, איר טאטע איז סתם א געלט מענטש געווען, הונדערט אלפים, אנבעליוועבל, סאו ברוך השם דער עולם זיצט שוין היינט נישט רואיג און מ'נעמט זיך אן קעגן די אלע זאכן יעצט. אין אוסטראליע איז דא א צייטונג אוסטרעליען דזשואיש נוז, ס'איז געווען איינער פון די רבנים וואס ער הייסט מאיר שלמה קלוגוואנט, ער איז געווען ער איז איינער פון די רבנים פון חב"ד וואס ער האט געמוזט יעצט ריזיינען ווייל זיי האבן געכאפט די קאמישען האט געהאט אויף אים אסאך טענות אז ער האט געוויסט און האט אלעס פארשוויגן. און יעצט געוואויר געווארן אז ס'איז געווען איינער פון די צייטונג וואס ער פלעגט אים שיקן טעקסטס און ער האט אים אנגעזאגט זאלסט נישט אננעמען די זאכן אזוי ווי סאטמאר האט דא געטוען אלע יארן זיי האבן געראנט די נוספעיפערס און זיי האבן געהאלטן אז וויבאלד משה דוד נידערמאן איז דער איינציגער וואס ער קען רעדן צו די נוספעיפערס עט עס עניוועי נישט ארויסקומען מ'דארף נישט קיין מורא האבן זיי האבן אלץ געזאגט מ'דארף נישט קיין מורא האבן פאר נחום ראזענבערג ער איז גארנישט ער האט נישט קיין טיטל ער האט נישט קיין מיטל איך בין טאקע גארנישט אבער דאס איז די פראבלעם ווען ס'קומט צו פראטעקטן טשילדרען איז יעדער גוי אלל אוט וואר סאו דעיס איז די זעלבע געווען דארטן אין אוסטראליע און ס'איז געווען איינער פון די חשובסטע פון די גרעסטע שרייבערס אין די אוסטרעליען דזשואיש נוז און ער האט געמוזט ריזיינען די וואך אויך האט מיט ריזיינט אינאיינעם מיט ראביי מאיר שלמה קלוגוואנט. קאלט מיך אפ איינער פון אוסטראליע די וואך און ער פרעגט מיך זאג מיר דיד יו בעליוו ווען יו ווענט טו מעיק די מקווה וואט דיס איז גאנא טורן אינטו? ס'איז אנבעליוועבל, ער זאגט אז ממש איי קענט געט אווער דיס. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א זאך, ס'איז געווען יעצט אפאר זייער קאלטע טעג, האב איך געהערט אויפן רעדיא, כ'האב געוואלט הערן די וועטער, האבן זיי געזאגט די גאנצע צייט, מעיק שור איף יו העוו עלדער פיפל ליווינג נעקסט טו יו, מעיק שור אין דיס קאלד דעיס גאו אין טו דעם, סי וואטס גאנא העפען, סי וואטס דואינג, ביקאזס ס'איז זייער זייער וויכטיג פאר אלטע מענטשן מ'זאל זיך אומקוקן, אפשר ארבעט נישט די געז, וכדומה, סאו. וויל איך יעדן איינעם זאגן אז מען זאל, טאמער האסט א אידישן נעיבער, ס'איז א מוסר השכל, מען דארף זען זיך אומצוקוקן אויף א אידיש קינד, און אז דו האסט עלטערע שכנים זאלסטו מאכן זיכער דו גייסט אריין דארט און דו קוקסט דיך אום, אבער זאלסט מאכן זיכער דו גייסט נישט אליינס, אז ס'איז א מאן זאלן גיין צוויי דריי מענער, אז ס'איז א פרוי זאלן גיין צוויי דריי פרויען, אויב נישט וועט מען נאך זאגן דו האסט געטאטשט, געפאטשקעט, און מען וועט נאך זאגן אז דו האסט גע'גנב'עט וואס זיי האבן געהאט, בעסער געזאגט וואס זיי האבן נישט געהאט. סאו זיי זייער קעירפול וואס דו טוסט. יעצט, מיסטער טאמפסאן איז געווען באשריבן די וואך אין צייטונג זייער מיס, אז מ'האט אים געכאפט אז ער נוצט מענטשן וואס קריגן הונדערט טויזנט דאלער א יאהר, דעטעקטיווס, זיי גענוצט, ער דארף דאך האבן פרייוועט שוץ אויכעט, האט זיי גענוצט זאלן אים פון זיין הויז ארויסטראגן די גארביטש און ארייננעמען אפילו ווען ער נישט דארט געווען, מ'זאלן קעיטערן פאר זיין ווייב מיט די קינדער, אוי האבן זיי אים באשמוצט די וואך אז ס'איז ממש א שרעק. נאכדעם איז געווען נאך אן ארטיקל אין צייטונג וועגן די ישיבות זענען אנדער עדיוקעיטעד. ס'איז דא אן אדווערטייזמענט פון אפאר אפגעפארענע חברה, איז דא איין בילבארד מיט צוויי פיקטשערס, איין בילבארד איז פון ניינטין עיטי עיט וואס מ'האט אויסגעלערנט אלע קינדער זאלן שרייען ענגליש פוי פוי ענגליש אז מ'זאל נישט לערנען, און יעצט איז דא א בילבארד ווי זיי שרייען אוי ווי איז אונזער עדיוקעישאן, ס'קען מען נישט קריגן קיין דזשאבס, קען מען נישט באצאלן די בילס, יעצט. אף די רעקארד די פיקטשערס פון די וואס זיי שרייען און פון די וואס זיי זאגן היינט אז אוי ווי איז אונזער עדיוקעישאן זענען ליטווישע נישט קיין חסידישע בכלל. די ליטווישע ווייסן שוין וואטס גאוינג אן די חסידים ווייסן נאך נישט וואטס גאוינג אן. איך זאג פארן עולם עטס קענטס נישט פירן אמעריקע עטס זענטס צו שוואך. אז מען הייסט לערנען ענגליש, מען געט געלט אויף דעם, לאמיר לערנען ענגליש, די חברה וועלן אנהייבן צו סוען די ישיבות פאר נישט עדיוקעיטן, אזוי ווי אין מאנטריאל סועט איינער לאוען, ער סועט טאהש, הע, היס גאנא וואלק עוועי וויט א לאט אוו מאני, ווייל טאהש האט גענומען געלט פאר זיין עדיוקעישן און ער איז א, ער איז אן אלפעבעטיקער, ער קען אפילו נישט עי בי סי. געדענקט, ווי לאנג עטס האטס געקענט קאנטראלן דעם עולם האט עטס געטון וואס עטס האטס געוואלט, היינט איז דא אזויפיל דראפ אוטס און ס'איז נישט אינטערעסירט צו זיין אין וויליאמסבורג, סאו דעירס נאו ריזען פאר דיס. און ס'איז דא שיינע פלעצער ווי צו וואוינען, איך שריי יעדן מען זאל מופן דאון סאוט, ווען נישט דאס וואס איך פיר דא די מלחמה, און איך וואלט אוועק געמופט וואלט די גאנצע מלחמה צוריק געפאלן, וואלט איך אויך נישט דא געווען, וואס איך דארף האבן, איך אינדזשוי די גרויסע בערג פון שניי, ווען די סאניטעישן רוקט עס אין די זייט ווערט עס אגלי, שמיציג, וויאזוי די שטאט זעהט אויס, און גייסט אין די שיינע פלעצער ווי מען פוצט נישט קיין שניי אויף די בערג, ס'איז ביוטיפול, כתלג חיור לבושיה, ס'איז א מחיה! פארשטייסט? סאו דא זעה איך נישט איינער צו טון פירן די מלחמה. יעצט איז אזוי, פון ארץ ישראל שרייבן זיי אז טוביה חטא זונטאג מאנטאג איז אויסגעוועפט, כ'האב געוויסט ער וועט ווערן אויסגעוועפט, כ'האב געוויסט ער וועט ווערן אויסגעוועפט נאך דעם פלייש פרשה, ס'וואלט געקענט ראטעווען כלל ישראל מיט די עדה החרדית, איז ער געגאנגען און ער האט זיך געלאזט פון די שקצים, נעמט אים דער אייבערשטער אראפ. דער אייבערשטער האט זיך נישט מייחד געווען מיט קיינעם אפילו מיט משה רבינו צו רעדן נביאות, נאר וועגן כלל ישראל, נישט וועגן קיין שידוכים, נישט וועגן זיינע פרייוועט פראבלעמען, יעצט אז מען שטעלט א מענטש ער זאל פירן כלל ישראל דעם הכשר, האט ער נישט געטארט זיינע פרייוועט אינטערעסן אריינלייגן פאר ער האט אריינגעלייגט כלל ישראל'ס אינטערעסן, דאס כשרות איז געווען פאר אלע, יעצט איז ער שוין געפאלן מיט באגראבן די טויטע אויך, איך האב יעצט באקומען א קאל פון ארץ ישראל, ס'איז דא איינער וואס ער וויל צוריק שטעלן די עדה'ס פאנע. און זיי זאגן זיי האבן צוויי בלאגס וואס הארגעט עס אוועק, איינס איז נאכעם ראזנבערג און די אנדערע איז נישט וויכטיג ווער עס איז, און זיי ווילן מיט מיר פארהאנדלען, האב איך זיי געזאגט, און זיי ווילן וויסן פונקטליך וואס ס'איז געווען ווען איך בין געפארן דעמאלט זעהן ווי מ'גראבט די טויטע, איך האב זיי פונקטליך פארציילט, זאגט ער אוי אויב אזוי איז דאך טאקע ביטער דער מצב, לייצען, עניוועי, טוב ווי כ'ווארט, זונטאג מאנטאג איז שוין אראפ פון מארק, די שאלה איז נאר וויפיל נאך נבילות וטריפות מ'וועט געבן צו עסן ביז זי וועט אפשטארבן און מ'וועט זוכן א צווייטן. יעצט זייער נאמען איז זייער געפאלן, יעצט שרייבן זיי מיר אז זיי האבן דראונס וואס זיי באקוקן די מילך, דראונס מיינט אזוי ווי מען האט די מיליטערישע פליגערס וואס זיי פארן נידריג און זיי כאפן פיקטשערס, זאג איך זיי, דער רב רובין האט דאך די זעלבע געטון, ער האט גענומען דריי פיר טויזנט פארעמס און ער האט געלייגט איבעראל ווידעא, ממילא דארף ער נישט צאלן פאר א משגיח. האט מען דעמאלטס ארויס קעגן אים ווייל מען קען אלץ טון אינעם פארעם וואס דו זעסט נישט. איז יעצט קומט שוין די עד אויכעט מיט דראונס, האב איך אים געזאגט אזוי, עטס גיבטס ווייטער טרייפות, עטס קומטס נאר מיט דראונס צו ווייזן אז ס'איז געווארן בעסער דער מצב, אבער למעשה גארנישט בעסער. יעצט איז נאך א זאך, ס'איז געווען דא צוויי מענטשן וואס מ'האט, זיי זענען אנטלאפן, מ'האט געכאפט עפעס הונדערט, אפאר הונדערט מענטשן, צוויי זענען אנטלאפן, איינער איז. ראוד, און דער אנדערער איז סעק. דער סעקעט איז געווען אינוואלווד מיט די גניבה דעמאלטס מיט דעם פארברענען פון די גרויסע יאקאבאוויטש חברה. שפעטער האט ער געזען אז ס'שטייט אויף אים נישט גוט, מ'האט אים געבעטן מונקאטש האט אים געבעטן לאמיר זיך אראפזעצן אינאיינעם האט ער געזאגט מיין לויער לאט נישט, ער האט אויספארקויפט יענעם. דאס א רשע שאין כמוהו. דו טוסט אן עבירה, פארקויף נאכדעם נישט יענעם. דו זאלסט דיך שיצן וועגן אים? וואס האסטו דאס געטון? יעצט האט מען אים צוגעפיקסט אזוי פון הימל, ער קען נישט זאגן גארנישט, מען ברויך נישט זיין טעסטעמאני, מען וויל אים אויפפיקן און ער איז אנטלאפן. יעצט למעשה וויל איך ענק זאגן, ס'איז דא אינסייד אינפארמעישן, אינפארמעישן וואס איך מעג ארויסגעבן, אז זיי זוכן יעצט אין מאנסי און אין מאנרא ווייל ס'איז דא אסאך מסירות, ס'איז דא אסאך לענדלערס וואס זיי געבן א. קליינעם טוילעט מיט א קליינעם בעדרום און זיי נעמען גרויס געלט און דער עולם איז געווארן סיק און טייערד יעדער טוט אזוי מען טוט זיך יעצט באדן אין יענעמס בלוט במילא זאלט עטס וויסן אז אפילו דו האסט א איד אמאל האט מען גענומען א איד ווייל מען האט געוואוסט אז איך מאך א א גניבה'לע מיט א איד קודם ער וועט נישט מסר'ן און נאכדעם אפילו ער וועט מסר'ן מען וועט גיין צום רב און מען וועט אים ארויסווארפן מען וועט אים לייגן אין חרם חרמות זענען היינט ווערט א זעץ אין דר'ערד גארנישט. נישטא איין מענטש וואס מ'האט געלייגט אין חרם די לעצטע פאר יאר וואס דער מענטש האט זיך נישט צוריק עסטעבלישט און ער האט ווייטער אנגעהאלטן זיין אידישן לעבן אין ארץ ישראל דא אויך אסאך וואס מען האט געלייגט אין חרם וועגן זיי זענען ארויסגעקומען קעגן פעדאפיילס סאיז היינט א דזשאוק טאמער האט עטס דאס אין חשבון דאונט טינק טווייס איטס נאט גאנא ווארק ענימאר און נאכדעם איז דא נאך א זאך. דאס אז יענער גייט זיך באדן אויף דיין בלוט, דו האסט זיך דאך געבאדן אויף יענערס בלוט די גאנצע צייט, פארוואס זאל ער זיך נישט צוריק באדן אין דיין בלוט? סאו היינט איז די היימישקייט און די מענטשליכקייט און די אידישליכקייט דאס אלעס איז געשטארבן. סאו איף יור דואינג סאמטינג ראנג, טריי נאט טו דו איט, ווייל די סוף גייט זיין דעט יו'ל פעי ע פרייז פאר איט. אין ארץ ישראל די חבר הכנסת ר' שי פירון, ער איז פון יש עתיד, למעשה האט ער ארויפגעלייגט זייער א מיעסן געי. דאס אויף זיין וועבסייט, און ס'איז א זאך חילול השם געווען, מ'האט עס אים געהייסן אראפנעמען. יעצט, א רב פרעגט מיך, פארוואס האסטו אזויפיל סוקסעס אין אויסטראליע און אין לאנדאן און איבעראל, פארוואס דא אין ברוקלין האסטו נישט דעם סוקסעס? האב איך אים גענטפערט אזוי, קודם כל, די אלעס, אויסטראליע, לאנדאן, אלע אינאיינעם האבן נישט אזויפיל אידן וויפיל אין ברוקלין, ממילא דער סמך מם ארבעט שטערקער. צווייטנס האמער אונז אזאלעכע אלטע פארדרעקישטע פארנאטישטע בהמ'ישע רבנים און ס'האט געדוירט קודם צען יאר זאלן זיך אויפוועקן און זאלן פעיסן ריאליטי. די אלע מאדערענע, צו אפילו נישט די מאדערענע נאר די אוט אוו טאון רבנים האבן גראד געהערט דאס איז א פראבלעם. סאו דו כאפסט נישט דעם חילוק? ס'איז א מורא'דיגער חילוק. און נאכדעם, רוב פון די אאוט אף טאונערס איז נישט געווען אינוואלווד אין געלט, ס'איז נאר געווען אז דער רב האט געמאכט זנות האט ער נישט געוואלט ס'זאל ארויסקומען. דא איז דאך אינוואלווד מיליאנס אוו דאלערס. מיליאנער דאלער איז דא אינוואלווד.
איז במילא איז עס א שווערערע מלחמה. כ'האב געזאגט א מלחמה וואס מ'נעמט אן אין איין טאג דאס איז גארנישט ווערד, דאס גייט צוריק. יעצט איז עס אן ערנסטע מלחמה און אונז גיימער האפענטליך אראפברענגען מיסטער טאמפסאן אויכעט און די אלע רבנים וואס זיי האבן מיטגעשטיצט. די אלע אזוי ווי איבעראל. ס'וועט נאר דויערן אביסל לענגער. האסט געזעהן? דער וואלמארק האט דאך געמיינט, עפשטיין מיט וואלמארק האט געמיינט זיי קענען טוהן וואס זיי ווילן, הונדערט טויזענט דאלער א גט, ס'האט אנגעהאלטן דרייסיג יאהר, אבער די סוף האט מען זיי אראפגעברענגט ביטערליך. די זעלבע גייט יעצט דא זיין. איך האב גאנצעטע אסיפות מיט די אלע קינדער וואס מ'האט צו נעבעך מאלעסטעד, און איך זאג זיי קומען ארויס, און זיי האבן שוין נישט וואס צו פארלירן, און ס'איז דא, מ'געט אריין די אלע זאכן גייט אריין צו די גאווערמענט, די גאווערמענט קוקט צו ווי יעדער איינער צאלט אפ געלט, זיי ווייסן היינט אלעס וואס ס'גייט פאר. סאו עט די ענד אוו די דעי עט עס געבן א גוטן שיס אויס מאת השם, און אויסער דעם בין איך דא אויכעט מורא'דיג מצליח ברוך השם, איך זאל זאגן אז ס'איז אזוי שלעכט ווי ס'איז געווען? זיכער אז נישט, ס'האט מיר דערציילט איינער, מ'האט אים געהייסן רעדן פאר די קינדער אין עפעס א תלמוד תורה, איך וויל נישט זאגן דעם נאמען, געווען חמשה עשר בשבט, און מ'האט אים אויך אנגעזאגט אז ער זאל טארגעטן די מלמדים, מ'האט שוין היינט נישט קיין מורא צו זאגן יא חזיר מ'האט עס געטוען אלע יארן, ס'האט געמאכט א גרויסן מאוו פארווארד, און חוץ פון דעם דארף מען פארשטיין א זאך. די איידיע איז נישט איינצוזעצן די גאנצע שטאט, מען זעצט איין, מען זעצט איין אפאר אירע, איז די איבריגע בייגן זיך עניוועי, ווייל זיי זעען ס'העלפט שוין גארנישט, און אפילו דעם ברוך מרדכי וואס איז אים געלונגען פאר מיליאנער דאלער צו בלייבן אין די גאס, ער איז אפגעהארגעט און אפגע'חומל'ט, האט עס אויך געקאסט א פרייז וואס נישט יעדער קען דאס עפארדן, נחמיה וועבערמאן קען עס נישט עפארדן, זיצט ער אריינגעלייגט אין תפיסה. סאו עטס זאלטס ענק נישט זארגן, ס'פארט נישט אזוי שלעכט דא אויך נישט, ס'איז נאר א גרעסערע קליפה דורכצוארבעטן און דורכצוברעכן. אבער וועמער עס דורך ברעכן אם ירצה השם נישט געזארגט. וועמער עס דורך ברעכן. סוקסעס מעסט מען נישט וויאזוי עטץ טראכטס. אז פליצלינג האט יעדער אויפגעהערט, ווי יעדער קען אויפהערן פליצלינג, איז די גאנצע מלחמה נישט געווען א ווארטווייל מלחמה. אז מ'קען נישט אויפהערן, ס'דויערט צייט, און מ'שלאגט זיך, און ס'דא אן אווערנעס, דאס איז דאך הכל מודים אז ס'דא אן אווערנעס, יעדעס יונגל ווייסט וואס זיינע פרייוועט פארטס פון זיין באדי איז, און יעדער טאטע שרייט יא מ'האט מיינע קינדער אויך געטאטשט, סאו דעטס אלל ווי נידעד. מער פון דעם האבן מיר אונז נישט געברויכט. מיט די צייט וועט זיך אלעס שטעלן אויפן פלאץ. וועט קומען די נעקסטע דור, א מלמד וועט אנרירן א קינד וועט ער דעם מלמד אריינשטויסן ביי די ערבה פארן מלמד אז ער וועט אים די טעסטיקלס צוברעכן. דאס גייט זיין דער סוף. ווייל דער עולם איז נישט משוגע, זיי זעען וואסערע דעמעדזש ס'מאכט, פארוואס זאלן זיי דאס צולאזן? עס איז גוט, ס'פארט זייער גוט, זארגטס ענק נישט. אין אזא מין מלחמה אריינצוגיין מיט אנדערטהאלבן מיליאן מענטשן זיך צו שלאגן אין ברוקלין וואס יעדער האט געהאלטן אז מען מעג דאס טוהן און מען זאל עס טוהן און די מאר די מעריער וויפיל מער מען טוט עס איז בעסער, היינט זיצט יעדער מיט די הענט אפילו נישט ביי זיך אין די הויזן טאש ער האט מורא זיין ערוה אנצורירן. אז א קינד וועט זאגן פארן טאטן אז דער מלמד האט זיך געשפילט מיט דעם מלמד'ס ערוה העט אויך דער מלמד פליען, נישט אין אנדערע צייטן נא איט טעיקס טיים. ווארלד וואר טו צו געווינען איז געווען די גאנצע וועלט קעגן דייטשלאנד, רוס, אמעריקע, עווריבאדי. ס'האט אויך גענומען זיבן יאר. איינער פון מיין משפחה איז געווען יעצט נישט געזונט האב איך געטראפן א פרוי א דאקטער פון שפיטאל און און זי טרעפט מיך און זי זאגט מיר אוי דו ביסט רבי ראזענבערג אוי איך מוז דיך אדמייערן בקיצור דערציילט זי מיר א מעשה אז זי האט אין איר משפחה א שוועסטער וואס די טאטע האט אויך געטאטשט די קינדער און ס'איז ממש ביטער ווי אזוי עס פלעגט זיין ווען א קינד איז געווארן פערצן פיפצן א יונגל אלץ אראפ פון וועג, אנטיל שי סטארטעד טו ליסען טו מי, ווען זי האט אויסגעהערט האט זי אנגעהויבן צו פרעגן דעם שוועסטער איר און זאגן אז די קינדערלעך ווערן געטאטשט פון די עלטערן, פון דעם טאטן, האט זי געזאגט איך ווייס נישט, האט זיך אריינגעלייגט דערין האט זי געזעהן אז ליידער יא. ניין ניין יעדער ווייסט שוין היינט, דער איז נאו סיקרעטס ענימאר. כ'האב אויך געוואלט אנזאגן די טאטעס זאלן וויסן אז די קינדער זאלן נישט האבן קיין דעינדזשערעס וועפענס, זיי גייען ארום מיט גאנס, מיט מעסערס, מיט א, ס'איז טאקע נאר פעיק, אבער אסאך מאל איז עס גענוג כדי להמית בו. זאלן נישט לאזן די קינדער שיסן מיט גאנס ווייל די סוף גייען זיי זיך אויסלערנען צו שיסן, מען זאל זייער וואטשן אויף די קינדער א גאנץ פורים און שושן פורים, ס'איז א א וואך פון וועקעישן און ביי די בחורים הייבט זיך שוין יעצט אן דער בין הזמן, סאו מען דארף אנהייבן צו וואטשן און מען זאל מחנך זיין די קינדער וואס מען פארלאנגט פון זיי און אזוי ווייטער. יעצט איז דא די שומרים אין לאנדאן איז דא א גאנצע קאנטראווערשעל אישו. ס'איז דא דער יוסף בנימין הלוי וואזנער גייט ארויס קעגן זיי. איך וויל זאגן דעם יוסף בנימין הלוי וואזנער דו ביסט א ניוקאמער דו ווייסט נאך נישט פון דיין לעבן וויאזוי מען פירט א קהילה אפילו ווען דו ביסט געווען אין בני ברק דו האסט נישט געפירט הכשרים געגעבן רב לאנדאו ס'איז דא פאליס דארטן קום נישט אריין מיט די משוגענע סיקריקים חברה קען זיין דו ביסט גערעכט ס'קען זיין אז זיי טוען נישט זייער דזשאב ס'קען זיין זיי זענען אזוי ווי ביי אונז דא משמרת הצניעות זענען געווען די גרעסטע נואפים און די גרעסטע געלט סאקערס. ס'קען זיין, אבער טאמער טוען זיי, זאלסט דיך נישט דערשרעקן, ס'הייסט מרידה באומות מיט מעשה'ס געשעפטן, לאידך גיסא דארפסטו זען אז דו מוזט האבן אזא מין זאך ווי שומרים, און דו דארפסט זען אז דו זאלסט זיי קאנטראלירן, ס'זאל זיין די רבנים זאלן זיי קאנטראלירן, ס'זאל נישט זיין אזוי צו צולאזט ווי דא ביי אונז אין ווילימסבורג, זיי האקן אן שווארצע, זיי טוען כל דבר אסור, ווייל צו זאגן ניין ס'נישט גוט, און מען קומט נאך ארויס א בריוו אז דער אלטער רב פאדווע, הרב חנוך העניך האט געשריבן, כ'ווייס נישט וואס הרב חנוך העניך האט געשריבן, קודם כל דאס איז זאכן וואס ס'טוישט זיך מיט די צייט, ס'ווערט גרעסער כלל ישראל, און נאכדעם איך קען ענק זאגן ס'איז דא א בריוו ווי ער האט מתיר געווען מען זאל אויסגראבן א בית החיים אין לאנדאן, און דער תירוץ איז געווען ווען ס'איז געגאנגען א חבר מיינער אים פארהאלטן מיט יארן צוריק, האט ער געזאגט די קהילה וואלט עניוועי נישט געפאלגט, סאו בקיצור. ס'איז דא אינגעלייט וואס זיי ווילן גיין מיט זונות, פאר זיי געסטו אויכעט א בריוו אז זיי קענען גיין ווייל זיי וועלן מיר עניוועי נישט פאלגן? ע וואס ר' חנוך העניך האט געזאגט איז וואס מ'האט אים געהייסן זאגן אין די קהילה, ס'מיינט גארנישט, כבודו במקומו מונח, ער איז א גרויסער תלמיד חכם ער האט איבערגעלאזט שיינע ספרים, ער געפירט גאנץ שיין די קהילה, אבער ווען ס'איז געקומען צו א קאנטראווערסעל זאך דארף מען וויסן וויפיל מ'קען גלייבן און טראסטן דעם רב און וויפיל נישט. יעצט כ'האב אויך געבעטן זייער שטארק עס קומט יעצט פורים. זאל זיין א קבוצה פון אידן וואס זאלן מוחה זיין קעגן די דזשענדער לאו און קעגן די אלע חוקי תועבה און קעגן דעם וואס טאמער א בחור'ל ווערט פארכאפט נעבעך אז ער מ'האט אים געטון משכב זכור איז ער פארכאפט אז דאס איז די לייף סטייל טאר דער סייקיאטריסט אים נישט זאגן אז דאס איז ראנג קעגן דעם אלעם האב איך געוואלט זען א גרויסן פראטעסט אין די גאנצע וועלט אין ארץ ישראל אין לאנדאן אין אנטווערפן און דא אין ניו יארק און ווען נישט. איז פורים אזא טאג ווי יעדער טאג, ליידער. יעצט כ'האב געוואלט באטאנען דעם ר' לייזער שלמה שיק, ס'געווען זעהר א גרויסער מענטש, אבער ווי מ'זאגט, קיינער קען נישט ווי מ'זאגט זיין קלוגער פונעם יצר הרע, האט ער געלאזט א שיינע צוואה אז ווער ס'וועט קומען צו אים א בחור אדער א מיידל און זיי מתפלל זיין, זיי אויסזאגן תהילים, וועלן זיי געהאלפן ווערן מיט שידוך. נו, א מענטש זאל דאס זאגן אין די היינטיגע צייטן איז עס א דזשאוק. למעשה איז דא אבער נאך א זאך, ביי יונתן בן עוזיאל איז דא גענוג פראבלעמען מיט שידוכים, איז דא א עקסטערע פלאץ פאר מענער א עקסטערע פאר פרויען, און עם כל זה אויפן וועג אראפ דארטן אין בארג און ארויף אויפן בארג, ס'עפעס א מורא'דיגע שיינער בארג, איז ס'געשעהט גענוג פראבלעמען, חשקה שידוכים, ליבע שידוכים, מ'קומט דארטן אינמיטן די נאכט, ס'איז דא עפעס א חכם וואס ער איז דער וואס ער טוט פירן די גאנצע זאך דארט. איך וואלט זאגן אז טאמער וויל מען נישט ס'זאל ארויסקומען דא די זעלבע נסיונות און די זעלבע זנות, זאל מען מאכן אז איין טאג זאלן קומען די פרויען און איין טאג די מענער, ווייל ס'איז אויכעט יבניאל באהאלטן אין בארג, און ס'איז ממש ס'איז א שרעק וואס דארטן גייט פאר, סא דארף מען זייער שטארק וואטשן אויף די אלע זאכן.

און עט די ענד אוו די דעי זיי האבן זיי זיך דאך געקענט פון סקול און פון די ישיבה, און זיי האבן זיך געמאכט מחליפין נשותיהן זיי האבן אפילו נישט געוויסט ס'איז א פראבלעם, ווער האט זיי דען אויסגעלערנט אז נאר דיין ווייב איז מותר פאר דיר און אן אנדערע איז אסור? סא די אלע זאכן דארף מען זייער וואטשן ס'זאל נישט ארויסקומען קיין מכשולות, ער האט בכלל איבערגעלאזט א צוואה אז ער לאזט נישט איבער קיין מנהיג, ממילא איז עס א גרויסער פראבלעם. ווייל איינער דארף נעמען קער פון די אלע זאכן, האט אפילו נישט איבערגעלאזט א שלאק שמש וואס ער זאל, נישט אלס הנהגה, נאר סתם אזוי, ער זאל וויסן וואס צו טון. אויך איך האב געבויט דארטן דריי מקווה'ס פאר מענער און פאר פרויען און א כלים מקווה, מען דארף זיך אויף די מקווה'ס אומקוקן, ווען ער האט געלעבט פלעגט ער נאך רופן ר' חזקל ראטה וואס ער איז אין ארץ ישראל פלעגט רופן אנדערע, און אזוי איז עס א מורא'דיגע פראבלעם. מען דארף האבן איינער זאל דארטן פירן דאס גאנצע רוחניות פונעם שטעטל, עניוועי. ס'דא, מ'רעדט דא פון פיר הונדערט אינגעלייט פלאס. סא, כ'האב נאר געוואלט זאגן א קלייניקייט, כ'ווייס נישט צו ס'אמת, נאר מ'זאגט מ'איז געגאנגען בעטן רבי אהרנ'ן, אזוי ווי ער איז געווען אין אנטווערפן, ער זאל צוקומען אויף לאנדאן, און ער זאל שטעלן הנחת אבן הפינה פאר די בעלזער תלמוד תורה. האט ער גענפערט, איך בין נישט קיין קבלן, למעשה אז עטס ווילטס ער זאל קומען שטעלן, דארפטס עטס מכבד זיין רבי זלמן לייב'ן. וועט שוין זעהן צו ער איז א קבלן צו נישט. סא, מ'גייט ליינען זכור את אשר עשה לך עמלק. וואס איז דאס פרשת זכור? ס'געווען אמאל א קהילה וואס האט נישט אריינגעלאזט נאר עמי הארצים. ווייל זיי האבן זיך געשעמט פאר תלמידי חכמים. בקיצור, ס'געקומען פרשת זכור האבן זיי נישט געוואוסט וואס צו ליינען. רופט זיך אן דארטן איינער, איך ווייס וואס מ'ליינט, מ'ליינט אשה כי תזריע וילדה זכר. שוין. מ'האט געליינט, נאכן ליינען קומט צו דער רב און ער זאגט ער מוזט ארויסגיין ווייל ער איז א צו גרויסע תלמיד חכם. עכ"פ, למעשה וואס איז דאס פרשת זכור? די קריאה מן התורה? לאמיר אביסל רעדן, ווי שטייט אין די תורה זכור? שטייט ויבא עמלק, דאס איז אין שמות קפיטל י ז פסוק ח, ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים.

און הייבט זיך אן מפטיר ויאמר השם אל משה כתוב זאת זכרון בספר ושים באזני יהושע כי מחה אמחה את זכר עמלק מתחת השמיים איך דער אייבישטער זאגט נאר איך קען דאס טון ויאמר כי יד על כס קה מלחמה להשם בעמלק מדור דור ס'וועט זיין א מלחמה מדור דור נאכדעם איז דא נאך א פלאץ ווי ס'ווערט דערמאנט וועגן עמלק וועגן די מלחמה פון עמלק.

כי תצא שטייט תמחה את זכר עמלק. יעצט, מען קען אפשר זאגן א געדאנק, ס'לאזט זיך זאגן. און גיי מיר יעצט צו צו מחיית עמלק. וואס איז באמת מחיית עמלק? מען זאל אויפשרייבן עיין מם למד קוף און נעמען א רעיסער און עס אויסמעקן? נע נע, נישט דאס מיינט דער אייבישטער. נע נע נע, דעטס טשיעפ סטאף. ס'איז דא וואס זיי עסן פיר קוגלען, עיין פאר עפל, מם פאר מעהל, למד פאר לאקשן, און קוף פאר קראטאפל. און מ'עסט עס אויף און ס'איז תמחה את זכר עמלק. נע נע נע נע נע, נישט דאס מיינט דער אייבערשטער, אייבערשטער מיינט much more than that. יעצט לאמיר פארשטיין דעם חילוק צווישן די ביידע. קען זאגן א געדאנק, ס'איז דא צוויי מיני מחיית עמלק, ס'איז דא א מחיית עמלק וואס דאס איז א פרטיות'דיגע עמלק, דאס איז דיין עמלק, יעדער מענטש וויאזוי ער פירט זיך אויף, לאזט ער זיך אריין אין תאוות און אין תענוגים, נאכדעם ווערט ער פארכאפט דערין און ער קען נישט ארויסקריכן, דאס איז דער תמחה את זכר עמלק, דאס שטייט. אין פרשת כי תצא, און וועגן דעם די קריאה ליינט מען טאקע כי תצא, און מען ליינט נישט פון פרשת בשלח, ווייל דאס איז דיין פריוואטער עמלק וואס דו האסט דיר אליינס גורם געווען. כ'האב גערעדט די וואך מיט א מ א בחור, ס'הייסט ער איז שוין געווארן א אינגערמאן, ער האט יעצט ממש חתונה געהאט, האט ער אנגעהויבן צו וויינען בדמעות שליש, זאגט ער, איר ווייסט ר' נחום, איר האט נישט קיין השגה וואס איר האט געטון מיט אונז, א בחור האט נישט געוויסט אז ס'איז דא אזא מין זאך ווי א ענין פון מוציא זרע לבטלה, און מ'האט זיך געשפילט, ער זאגט מיר יעדע נאכט, פרעג איך אים וויאזוי ביסטו צוגעקומען דערצו, זאגט ער אן אנדערער האט אים אויסגעלערנט, ס'איז א ממש א חורבן געווען, און קיינער האט נישט גערעדט, זאגט ער ווען איר האט אנגעהויבן צו רעדן האב איך אנגעהויבן צו זעהן, איך האב געזעהן אין ספרים אז ס'טויג נישט, בין איך געווארן אינגאנצן דערשראקן, בין איך געלאפן גראד פאר העלפ, איך בין געגאנגען סיי צו עטליכע ראש ישיבות, און איך בין געגאנגען צו דאקטוירים, איך האב מיך אנגעהויבן אפצוגעוויינען צוביסלעך, און איך זאג אייך באמת, כ'האב צוויי דריי יאר געלעבט זייער אפגעהיטן, ברוך השם כ'האב יעצט חתונה געהאט און דער אייבערשטער זאל מיר העלפן ווייטער, למעשה איז ס'איז א מורא'דיגע זאך אז מען רעדט נישט מיט די קינדער און מען רעדט נישט מיט די בחורים, דאס איז, טאמער געוויינט ער זיך צו צו די תאוות רעות קען ער זיך נישט העלפן, מענטשן פרעגן פארוואס שפארט מען איין א פעדעפייל? און אט ווי קומט ער אין דזשעיל? תירוץ איז ער קומט נישט אין דזשעיל אויך נישט, ער איז נאר מ'זאל אים אראפנעמען פון סאסייעטי. ווייל ער האט זיך אזויפיל צו צושפילט זיין תאווה איז כמעט נישט קיין מציאות אז ער זאל זיך קענען נאכדעם צוריקהאלטן איז במילא טוט ער עס. סאו דאס איז דער ענין פון פרשת כי תצא. דער מגן אברהם זאגט אז טאמער איינער האט נישט געהערט שבת זכור קען ער יוצא זיין מיט די קריאה פון פורים איז אלע שטעלן זיך אויף מגן אברהם ס'איז נישט די זעלבע קריאה מ'רעדט דא גאנץ אנדערע זאכן כ'האב אים שוין אמאל נאכגעזאגט אין פריערדיגן באבובער רב פון קדושת ציון האט ער געזאגט אז אין פרשת בשלח שטייט אזוי.

ווי דער כי תצא. דער כי תצא איז דיין עמלק וואס דו האסט דיך אויפגעבויעט אין דיין גוף, און ס'שטייט אין פרשת כי תצא, ס'שטייט אשר קרך בדרך, זאגט רש"י, וואס הייסט אשר קרך, זאגט רש"י לשון מקרה, דבר אחר, לשון קרי וטומאה, שהיה מטמאן במשכב זכר, איר הערט וואס דא גייט פאר? מ'האט מטמא געווען דא די גאנצע שטאט, יעצט דער אין בשלח זאגט עס נישט רש"י. ווייל בשלח איז אן אנדערע מין עמלק וואס מען באבאָוט רעדט, דא רעדט מען פון אן עמלק וואס דער עמלק איז דיין עמלק, אלע קליפות רעות ווערן אנגערופן עמלק און דו ארבעטסט אויף דיין גוף, נאך א יאר, נאך א יאר און נאך א יאר און נאך א יאר אום קענסטו דיך נישט אפשיידן דערפון, כ'האב ווען געזאגט, די ערשטע מאל נישט צו נעמען דראגס איז די גרעסטע, די גרינגסטע און די שטערקסטע זאך. ווען דו ביסט נאך פינף יאר דראגס איז עס זייער שווער, די ערשטע מאל ווען דו מאכסט נישט הוצאת זרע לבטלה צו דו שפילסט דיך נישט מיט משכב זכור מיט א חבר און דו טוסט אנדערע מינע עבירות קענסטו דיך גרינג פורש זיין, נאכדעם אז דו האסט עס שוין איינמאל געטוהן גייט עס שוין און גייט שוין און גייט שוין און גייט שוין און מען קען זיך שוין נישט אפשיידן, סאו דאס ערשטע מאל דאס איז די שווערסטע מעשה, דאס איז דער תמחה זכר עמלק. ממילא איז עס מורא'דיג וויכטיג אז מ'זאל זיך ארייננעמען אין קאפ אז דער אייבישטער פארלאנגט דא עפעס, ער פארלאנגט דא אז מ'זאל זיין אפגעהיטן. כ'האב יעצט געהאט א גאנצן אריכות, איז א פרוי האט מיר געזאגט, מ'פאפט דאך אויס אזויפיל יעדן איינעם, דער אייגענער מאן האט איר געזאגט, זאלסט וויסן, וויבאלד דו קריגסט שוין נישט דיין נידות, ביסטו שוין ריין פאר דיין מאן אויף אייביג. שטייצעך נאכדעם וואס זי גייט איינמאל אין די מקווה און זי האט אויפגעהערט צו זעהן, ממילא מעגסטו גיין מיט אן אנדערע מאן אויכעט, די גאנצע איסור איז נאר בשעת ווען די ביסט מיט מיר און די דארפסט אפהיטן נידות. דאס איז א ליגנט א שקר, די פרוי נכשל געווארן יארן לאנג און יעצט כאפט זי זיך ביים קאפ ווייל זי האט עס געהערט אויף מיין האטליין און ס'איז דא איינעם וועם צו פרעגן. כ'כ'כ'כ איך ענפער יעדן גראד, און די זעלבע אויך דאס איך האלט אין איין מסביר זיין, כ'האב געהאט אמאל א קעיס אין סקווער וואס א מיידל האט מיר געזאגט, זי האט געזאגט זי זינדיגט ארום זי איז אלט דרײַצן פֿערצן יאר ווייל די בחורים האבן איר מסביר געווען אז ביז ווילאנג זי וועט נישט ווערן שוואנגער מעג מען, נישט קיין שום איסור, ס'נאר אן איסור צו ברענגען אזא קינד אויף די וועלט. און דאס קומט אלץ פון איגנארענץ וואס מ'האט נישט געלערנט, מ'האט נישט געזאגט דעם אמת, מ'האט באהאלטן. כ'האב אים געזאגט, כ'האב געהאט אמאל א פלאץ וואס האט געמאכט א מקווה אין פלעטבוש, און דער רב האט מיך גערופן איך זאל רעדן צו פרויען, און איך זאל רעדן וועגן דעם הייליגקייט פון מקווה, ווייל כ'האב דעמאלטס געזאגט דעם מס י, געהערט צאם אסאך מעשות פון מסירות נפש אין רוסלאנד, בקיצור ער האט זייער שטארק געוואלט איך זאל רעדן דערפון, כ'האב אים געזאגט פיין איך וועל רעדן דערפון. כ'קום אריין זעה איך אלע מיט לאנגע האר אן צוגעדעקט, זאג איך אים דאס איז דאך מיידלעך, זאגט ער יא דאס איז די צוועלעפטע קלאס, אנשטאט זיי זאלן אויסגיין און ס'זאל געשען אן עקסידענט און זאלן אהיים קומען פרעגנענט און איך זאל זיי דעמאלטס לערנען הלכות נידה, ביי אונז אין די צוועלעפטע קלאס לערנט מען אלעס פונקטליך, זיי גייען אויס, זיי זאגן איך בין א שומרת נגיעה. דער געט נישט קיין האנט, און ביי אונז האט מען זיך איינגערעדט אז ס'איז נישט דא קיין יצר הרע. ס'האט מיר איינער דערציילט אז דער סקווערער רבי זכרונו לברכה מ'האט אים עפעס געזאגט, ער האט געמאכט אן עקסטער שטעטל, האט מען אים געזאגט נו, דער רבי דארף דאך נישט האבן אזא גרויסע שמירה אויף די שטאט ווייל ס'איז דאך אפגעזונדערט, זאגט ער דער יצר הרע קומט אין קליינע שטעט אויכעט. וואס ער האט נישט קלאר ארויס געהאט איז, ער האט עס זיכער קלאר ארויס געהאט אבער האט עס נישט ארויס געזאגט, אין קלענערע שטעט קומט ער נאך ענדערש. סאו האבן מער פראבלעמס אין סקווער און אין מאנרא ווי אין ווילימסבורג. ווייל ס'איז א קליינע שטאט. ס'איז א קליינע שטאט, ס'איז דא ביימער ארום און ארום, מען זיצט און מען ווארט אויפן רעבינ'ס טיש, און מען האט נישט וואס צו טון צוויי דריי שעה, די אינגלעך קומען, די מיידלעך קומען, און ס'איז פרייליך. ס'איז געווען, כ'האב ענק שוין פארציילט, ס'איז געווען אמאל דער א מארמאריש אינגל, ווען דער טאטע איז געפארן צום רעבן אויף שבת, איז ער מיטגעפארן מיט א שמחה. ס'איז געווען, און דער טאַטע האָט זיך געפֿרייט. דעמאָלט האָבן זיך בחורים און יונגלעך נישט געזעסן בײַם טיש, נאָר אויף די פּאַרענטשעס איז געשטאַנען נאָר עלטערע מענטשן. דער טאַטע האָט געמיינט, ער איז ערגעץ בײַם טיש, האָט ער מיר געזאָגט. ער איז שוין געווען אַן עלטערער ייִד, האָט ער מיר געזאָגט, דאָס איז געווען די בעסטע צײַט פֿון מײַן לעבן, ווײַל איך האָב געמאַכט ליבע מיטן ראש הקהלס טאָכטער. שטייסט? ער איז געפֿאָרן אויף גרויסוואַרדיין צום ראש הקהלס טאָכטער, איז ער געפֿאָרן מאַכן ליבע. קינדער דאַרף מען וואַטשן. ס'קומען פּאַרענטשעס, מע שטופּט זיך, ס'טוט זיך. העי, יו נאָו דעטס ראָנג. סאו עניוועי, איז די אלע זאכן דארף מען לערנען מיט קינדער, און די מינוט עטס האטס אויפגעהערט עטס האטס נישט אנגעהויבן קיינמאל צו לערנען, עטס האטס ענק איינגערעדט אונטער א פארהאנג פון פרומקייט, האט עטס אפגעהארגעט דורי דורות, זיי וויינען צו מיר היינט אלע ס'איז דא אשת איש וואס האבן מזנה געווען באונס צו ברצון צו בוויסן צו בנישט מיט וויסן, זענען ממש זיי האבן געברענגט קינדער נאכדעם אויף די וועלט, זיי פרעגן וואס איז די דין מיט די קינדער, זענען געווען אסור לבעליהם. ס'איז געווען דא א, כ'האב יעצט געהערט, איך בין זייער צופרידן, ס'איז דא א פרוי וואס זי לערנט, נעמט אסאך געלט און זי לערנט וואן אן וואן בעיסיס פאר כלות, ווער ס'האט געלט שיקט אהין, און זעהט אויס אז זי הערט מיך אויס, ווייל זי וויינט נישט ווען מ'רעדט פון די זאכן, זי ווייסט וויאזוי צו רעדן און אזוי ווייטער, בקיצור קאלט מיך אפ א אינגערמאן, זיין טאכטער איז געגאנגען צו יענע יענע מחנכת, און זי האט איר געזאגט צו זי ווייסט וואס דאס הייסט סווינגערס, זאגט זי ניין זי ווייסט נישט, זי איז א בית רחל מיידל, זאגט זי סווינגערס הייסט דאס וואס נחום ראזענבערג האט אמאל געזאגט אז ס'זענען געווען דא א גאנצע גרופע אין וויליאמסבורג אין א הויז וואס מ'פלעגט יעדן שבת פארן אויף ניו דזשערסי אמאל איז מען געפארן אין שמש ס'איז שוין געווען נאכן זמן מ'איז אנגעקומען אינדערפרי און מ'פלעגט מחליפין נשותיהן, ס'איז היינט געווארן א מדובר.

דאס איז די טעם פון זכר עמלק, צו לערנען די תורה וואס עמלק האט געוואלט, משכב זכר, אשת איש, ארויפגעווארפן די ערלות און געזאגט עטס קענטס מוציא זרע זיין לבטלה, עטס קענטס צוריק ארויפשלעפן די ערלה, ווען מ'איז מוציא זרע לבטלה שלעפט מען צוריק די ערלה אויף זיך, קודם רוחניות'דיג, און ווען מ'קומט ארויף אויף יענע וועלט און אברהם אבינו שטייט דארטן, און ער לאט נישט אריין ווער ס'איז געמל'עט אין גיהנום, לאט ער אים יא אריין ווייל ער האט ממשיך די ערלה געווען, און נאכדעם איז ער די פיזיקל איז ער אויך האט ממשיך די ערלה, און ס'דעקט נאכדעם צו, ס'האבן מיר שוין דערציילט עטליכע רבנים אז זייט דו רעדסט וועגן הוצאת זרע לבטלה מיט די אלע זאכן, אה איז געווען עטליכע בחורים וואס זענען געקומען פרעגן א שאלה אז זיי זעען עפעס איז די גאנצע ערלה שוין צוריק צוגעדעקט. זיי דערציילן אז דער מונקאטשער רב פלעג גיין אין די מקווה און ער האט יעדן איינעם באקוקט און ער האט געזאגט דו ביסט נישט געמאלט דו ביסט יא געמאלט, ס'קען זיין ס'האט גארנישט געהאט צו טון מיט א שלעכטן מוהל, ווען איך האב עס געהערט האב איך דעמאלטס געזאגט ס'האט צו טון, די גמרא זאגט אז עכן איז מושך בערלתו, האט זיך געשעמט אז ער איז געמאלט זאגט רש"י ער האט געשלעפט די הויט ביז ס'איז צוריק געקומען די ערלה, עניוועי. מען דארף רעדן מיט קינדער, מען דארף רעדן מיט בחורים, מען דארף רעדן מיט יונגעלייט, מען דארף רעדן מיט מיידלעך, מען דארף רעדן מיט פארהייראטע פרויען. מען דארף זיך זעצן לערנען די אלע הלכות, מען מאכט גרויסע מיטינגען מען מאכט און מען טוט, מען, היי די בעיסיקס ווייסן זיי נישט. איך וויל אייך זאגן, צו מיר קומען אינגעלייט און זיי דערציילן אז די ווייבער זענען בית רחל מיידלעך, זיי האבן זיי גענומען בחזקת כשרות און זיי שערן זיך אינגאנצן נישט אפ, איך ווייס וואס דא גייט פאר, איך האב שוין גערעדט פון דעם צוויי יאר צוריק און דריי יאר צוריק און פיר יאר צוריק, זיי שערן זיך אינגאנצן נישט אפ.

יעצט דארף מען זיך אנהייבן צושלאגן מיט א צווייטן עמלק, וואס דאס הייסט א כללית'דיגער עמלק. און דער כללית'דיגער עמלק, דאס איז א מורא'דיגע וויכטיגע זאך אז מען זאל זיך שלאגן. יעצט, אונז לעבן מיר אלע אין אזא סאסייעטי וואס יעדער טוט נאך וואס יענער טוט, און די רבנים טוען נאך וואס די געלט מענטשן הייסן זיי טון. יעדער פארט נאך נאך זייער א ראנג באן. כ'וויל ענק פארציילן א מעשה. ס'איז געווען א איד ער געהייסן ר' שמואל גריינעמאן. ער איז געווען א שוואגער מיטן חזון איש. ער האט געלערנט אין די ישיבה ביים חפץ חיים. דאס איז א באקאנטע מעשה, ווערט געברענגט אין זייער אסאך פלעצער, דער זון פון חפץ חיים שרייבט דאס אויכעט, ס'איז דא ארויסגעקומען די נייע דריי חלקים ברענגט ער דארט די מעשה. שרייבט ער אזוי.

און צו מיר זאגט דער חפץ חיים, חפץ חיים איז דאך געווען א כהן, זאגט ער וועסט קומען צו מיר און איך וועל דיך פרעגן ר' שמואל וואס שלעפסטו דא א בהמה, דו וועסט זאגן איך האב געזינדיגט, איך קלאפ מיך על חטא און איך וויל תשובה טון, איך ברענג א קרבן, זאגט אים דער חפץ חיים פיין קום ברענג דעם קרבן ווייטער, אבער נאר ביז אהער, דא מוזטו בלייבן שטיין, דו ביסט א זר, איך בין א כהן, דו טארסט נישט, איך מעג, און דער חפץ חיים זאגט אים איך וועל נעמען דעם קרבן, איך וועל עס שעכטן, אבער פאר איך וועל עס שעכטן וועל איך דיר זאגן, זאג הויעך וואס דו האסט געטון אן עבירה, די לווים וועלן שפילן מיט זייערע אינסטרומענטן, און דו וועסט וויינען, וועסט צוקומען צו אזא מין, דאס איז א פיר צעבראכנקייט, נאכדעם וועל איך שעכטן די בהמה, און נאכדעם, ווענדט זיך וואס דער קרבן איז, דאס וועט מען טראגן דארטן, און די אימורים בלייבט דארט, מען וועט מעגן עסן דא, און ווענדט זיך וויפיל טעג מען וועט מעגן עסן, און דו וועסט נישט טארן אהיימפארן דעם זעלבן טאג. ווער ס'ברענגט א קרבן איז איז מחנה לויה ירושלים, און בקיצור, און אזוי גייסטו אויסזען און אזוי גיי איך אויסזען, און אזוי האט ער צו צעלייגט דעם גאנצן זאך דער חפץ חיים, ווי ער העט זיין דער גרויסער מענטש דער כהן, און דער רב גריינימאן העט זיין דער בעל עבירה דער שלעפער וואס העט נישט טארן גיין דא און העט נישט טארן גיין דארט און ס'העט זיין גוט, זאגט דער חפץ חיים פאר דעם רב גריינימאן. פארוואס האב איך זוכה געווען צו זיין דער כהן און דו נישט? זאגט ער ווייל בערך צוויי דריי טויזענט יאר צוריק איז געווען א גרויסער צדיק ער האט געהייסן משה רבינו, ער האט געזען אז די אידן האבן געמאכט אן עגל, האט ער זיך גענומען שרייען מי להשם אלי, איז מיינע זיידעס האבן זיך צוגעטשעפעט צו משה רבינו, און דו האסט דיך נישט צוגעטשעפעט, איז. טויזנטער יאר שפעטער געבט מיר דער אייבערשטער באלוינונג אז איך זאל זיין א כהן איך וועל מעגן גיין איבעראל אין מקום המקדש און דו וועסט נישט מעגן זיין א כהן. דער חפץ חיים פאר ר' שמואל גריינימאן, אפשר העסטו טראכטן פארוואס זאג איך דיר דאס? וואס דארף איך דיר דאס יעצט זאגן? זאגט ער דו ביסט דאך מיינס א תלמיד, איך וויל דיך אויסלערנען, ווייל ס'וועט קומען אמאל א צייט אין אייער דור, אין יעדן דור העט קומען אזא עגל וואס העט וועלן אראפפירן כלל ישראל. און ס'העט קומען א צייט ווען איינער העט שרייען מי להשם אלי, און ווער ס'העט זיך צושטעלן צום אייבערשטנ'ס דרכים און צום אייבערשטנ'ס תורה, העט אים שפעטער דער אייבערשטער באלוינען גוט באלוינען. פרעגט אים רבי שמואל גריינימאן, ווען ס'זאל יעצט קומען א כרוז מי להשם אלי, וואלסטו געהאט דעם קוראזש, דעם אומץ, דעם כח אז דו זאלסט גיין מלחמה האלטן פאר'ן אייבערשטנ'ס וועגן? אונז האלט מיר יעצט ביי א בירור פאר משיח'ן, כלל ישראל איז פול מיט נסיונות, די גרויסע מנהיגים הייסן מען זאל וועלן די געי מערידזש, ס'איז אנבעליוועבל, דאס איז דאך קליפת עמלק, משכב זכור.

כ'האב געליינט אין איינע פון די פרעסטידזשעס צייטונגען אז איראן האלט ביים ענדיגן א נוקליער ריעקטער צום קענען חרוב מאכן די וועלט, די רוסלאנד געט עס פאר זיי, און אזוי ווי אבאמא האט נישט וואס צו טון די נעקסטע צוויי יאר ווייל מ'העט דאך וויטאון אלעס וואס ער טוט, גייט ער זען יעצט ארבעטן אונטערצוברענגען מדינת ישראל. די צייטונגען שרייבן עס. רבותי, כלל ישראל איז אין געפאר ס'זאל זיין להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד, וואס דאס דעמאלטס אין די צייט ווען די מגילה איז געווען ווייס איך נישט, איך קען מיר נישט משער זיין אז ס'איז געווען אידן בכל מלכות אחשורוש זאל קענען זיין ביום אחד, נאר ס'איז געווען אזא גזירה פון כליה, די גזירה איז אזוי ביטער געווען אז ס'לאזט זיך נישט זאגן היינט. ביום אחד איז א דזשאוק? ס'איז דא פינף זעקס מיליאן אידן, זיבן מיליאן אידן, איין אטאם באמבע ווישט זיי אלע אפ, און ווער ס'וועט נישט שטארבן עט נאך שטארבן, און דער עולם זיצט און מ'שפילט זיך ארום, מ'לערנט מיט די קינדער וואס דאס איז אונזער שוץ, וואס שטייט אין די מגילה ווער איז געווען דער שוץ? איז געקומען מרדכי הצדיק, וואס האט ער געטון? ער האט געזען אז די גזירה איז דא, דער מהרל זאגט א מורא'דיג ווארט, ער זאגט אז דא איז נישט געווען. אדער מ'זאל תשובה טון אדער נישט, ס'איז שוין געווען להשמיד להרוג ולאבד, מ'האט עס זיך נכתב ונחתם בטבעת המלך, און ווי ס'שטייט בטבעת המלך אין די מגילה איז דער אייבישטער האט אונז שוין אויפגעגעבן, שוין אויפגעגעבן אונז כלל ישראל, זאגט דער מהרל אויפן פסוק ובכל מדינה ומדינה מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע אבל גדול ליהודים, וצום ובכי ומספד שק ואפר יצע לרבים, זאגט דער מהרל אז ס'שטייט בכי קען מען נאך מיינען. אז די אידן האבן געהאט א טשענס אז זיי זאלן לעבעדיג בלייבן, ווייל אויף א קראנקן וויינט מען, אויף איינעם וואס אין צרות וויינט מען, ס'שטייט בכי ומספד, זאגט ער, א הספד זאגט מען אויף א טויטן. כלל ישראל איז אפגעזיגלט געווארן ביים אייבערשטן למעשה, נאר וואס, ווי אזוי איז מען ארויסגעקראכן פון אזא פלאנטער? זייער פשוט, ווען מ'האט גענומען די קינדער און מ'האט מיט זיי געלערנט, שטייט דארטן, המן האט געזען. ווילאנג דער מרדכי עט זיך ארום לערנען און ארום ארבעטן מיט די קינדער מיט קמיצה וקמץ אראפנעמען די קמיצה אז קינדער לערנען וויאזוי מען טוט קרבנות אין בית המקדש מאכט מען יעצט א בית המקדש אין הימל און מען מאכט קמיצה און דאס האט דעם חרון אף פונעם אייבערשטן צוריק געדרייט אז אונז האמיר קינדער וואס מען האט זיי געלערנט אז נישט דער אייבערשטער האט חלילה באשאפן די וועלט מען לערנט זיי פון די טיארי אוו עוועלושען מען נעמט אין טשעפטער וואן, טשעפטער טו, יעצט נעמט מען נאך אז נאך פאר זיי גייען אין חדר געבט מען זיי א געלעגנהייט אז זיי זאלן קענען אריינגיין אין א קינדערגארטן וואס מען זאל זיי פארסאמען מיט מינות און כפירה, ווי וועלכע קינדער וועלן אויף אונז קענען מעורר רחמים זיין? רבותי ליינטס די צייטונגען ס'איז שוין נכתב ונחתם בטבעת המלך. בכל מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע אבל גדול ליהודים וצום ובכי ומספד ארץ ישראל איז שוין חלילה אפגעווישט זענען אפגעווישט זענען פינישט ס'איז נאר א מעטער אוו טיים ווייל דער אייבערשטער וואס געבט ער איז א מאריך אף און געבט אונז צייט תשובה צו טון.

דאס איז א חלום מיט די זאנגען און מיט די קיען, ס'איז ולא נודע כי באו אל קרבנה. דער איד איז דער קלענסטער און דער שוואכסטער זאך וואס איז דא אין די וועלט, ס'איז אלץ געווען אזוי, דער אייבערשטער האט אונז ליב ווייל אונז זעמער קליין און ווייניג, איז איך וויל ענק זאגן רבותי, די מין קליפה וואס אונז האמיר דא אליינס געמאכט מיט דעם עמלק, די קליפה האמיר אונז א ביג טיים פראבלעם. יעצט, ס'שטייט, און די גמרא זאגט ביי עקבתא דמשיחא שטייט ותהי האמת נעדרת, אזוי ברענגט די משנה, זאגט די גמרא, ס'עט זיין עדרים עדרים, און די תורה איז הולכת ומתמעט, יעצט לכאורה, איך וויל פארשטיין, עדרים עדרים איז די תורה מתמעט ווערן? ניין, ס'עט זיין אסאך, נאך עדרים, נאך עדרים, פארוואס וועט דעמאלטס די תורה ווייניג ווערן? יעצט. ס'ווערט געברענגט, מ'וועט לערנען נעקסטע וואך ויקהל משה, משה רבינו האט צוזאמגעזאמלט כלל ישראל, יעצט דער כלי יקר זאגט צו מאכן די משכן האט געדארפט זיין מ'זאל צוזאמזאמלען, דער אור החיים הקדוש זאגט אז וועגן שבת האט מען געדארפט צוזאמזאמלען ווייל שבת איז זייער וויכטיג אז אידן זאלן זיך צוזאמקומען און מ'זאל רעדן פון תורה, פון מצוות און פון קדושה, פון אלע גוטע זאכן. קומט אויס אז ויקהל איז א גוטע זאך. דא שטייט ותהי האמת נעדרת אז ס'וועט קומען עדרים עדרים. יעצט שטייט אויכעט האספו ואגידה לכם את אשר יקרא באחרית הימים. יעקב אבינו האט געוואלט מ'זאל זיך צוזאמקומען. די גמרא זאגט עשו, רש"י ברענגט עשו אגודות אגודות. יעצט הקבצו ושמעו זאגט יעקב אבינו. ער זאגט דארט די גמרא אז די תורה ווערט נקנית נאר מיט חבורות. סאו וואס גייט דא פאר? צו יא גוט מ'זאל זיך צוזאמקומען צו נישט?

אזוי ווי יעדער גייט מוזטו אויך וואקן, און דאס איז זייער נישט גוט, ווייל אז דער ערשטער ווער ס'פירט פירט עס נישט גוט, איז די גאנצע עדרים עדרים די סטאדעס גייען נישט גוט, איז ממילא די תורה איז הולכת ומתמעט. נאכדעם איז דא אן אגודה, אגודה מיינט אז איך בין א יחיד, ס'איז דא נאך א איד א יחיד, אונז זוכמער דעם אמת, און אונז זעמיר די וואס אונז וויל מיר נישט אז מען זאל נאכגיין איינער פארן צווייטן, אונז וויל מיר גיין עקסטערע פאר זיך, איך וויל וויסן דעם אמת און איך וויל גיין פאר מיר, און דאס הייסט אגודה. יעצט ווען צוויי מענטשן נעמען זיך צוזאם וואס זענען עקסטערע נישט אין די סטאדע און זיי הייסן אגודה, אויף זיי איז געזאגט געווארן האספו ואגידה, ס'איז מורא'דיג גוט,

ללכת לפניהם, אבל כאן, צו גיין שיקן מרגלים, ותקרבון אלי כלכם בערבוביא, ילדים דוחפים את הזקנים, זקנים דוחפים את הראשים, האט צו משה רבינו געזאגט מוסר, אז די גאנצע קריבה איז געווען נישט אין דער ארדענונג. דאס ווערט געברענגט פון רבי שלמה פון קאברין ווערט געברענגט, עה, משה רבינו האט צו געזאגט מוסר, די גאנצע קריבה האט שוין נישט געטויגט, מען רעדט שוין נישט וואס מ'האט געזאגט, ס'קומען איז שוין געווען א דיזעסטער. סאו וואס איז דא געשען? עס איז געווען א קריבה, יעדער איז געקומען, דאס איז וואס דאס ווערט אנגערופן עדרים עדרים, יעדער גייט נאך נאך יענעם, יעדער איז געקומען בערבוביא מ'האט געוואלט שרייען אויף משה רבינו, דאס הייסט נישט קיין אגודה, דאס הייסט ערבוביא, עדרים, און דאס איז ווערט די תורה מתמעט. יעצט למעשה צו זיצן און צוצוקוקן וויאזוי מען טוט מורד זיין אינעם אייבערשטן און זיין תורה און קיינער מאכט נישט א עפערט מען זאל מוחה זיין, דאס איז אזא בזיון און אזא חילול השם אז איך וויל נישט ארויסרעדן, דער אייבערשטער וועט מאכן חלילה א כליון דא אין אמעריקע אויך. מיינט עטס אז עטס זיצט אזוי גוט אין אמעריקע? די אידן אין דייטשלאנד אין דרייסיגער יאהר זענען געזעסן בעסער ווי אונז זיצן מיר אין אמעריקע. און אלע גאווערמענט אפיסעס האבן זיי געפירט, אלע גרויסע שפיטעלער האבן זיי געבויעט. מען גייט מען פארברענט דעם פאן פון מדינת ישראל, דאס איז קליפת עמלק. איר ווייסט אז היינט איז ביי אונז אויך דא א קליפת עמלק אונז דארפן נישט ברענגען א פאן פון ארץ ישראל. אונז דארפן ברענגען א פאן פון סאטמאר, פון וויזשניץ, פון פאפא, פון בעלז, פון די אלע קהילות וואס האבן אונטערגעשריבן פאר די דזשענדער לאו און די אלע וואס זיי נעמען די פראגרעמס פון יו פי קעי, זיי נעמען די פראגרעמס פון טשעפטער וואן, טו, מיט די אלע זאכן. אונז האמיר יעצט א פראבלעם ביי אונז אין שטוב, אונז האמיר דא דעם עמלק, און דעם כלליות'דיגן עמלק, דאס איז דער שווערסטער עמלק, ווייל אונז זעמיר. אונטערטעניג אונטער די ראשי קהילות, זיי פרעגן אונז נישט וואס טוהן, און אויף דעם זאגט דער אייבערשטער מחה אמחה דאס וועל איך אויסמעקן, אבער איך וויל ענק זאגן, דאונט טעיק איט סאו איזי, ווייל ער וועט אויסמעקן עמלקן אין איינעם, ווען ער וועט אויסמעקן די אלע בריונים וואס האבן צוגעהאלפן פאר עמלקן, ער וועט זיי אלע אויסמעקן, ער האט אזוי געטוהן ווען מען איז ארויס צו מצרים אויך, ער האט דארט נאר גענומען צוואנציג פראצענט, די אנדערע אכציג פראצענט האט ער איבערגעלאזט דארט, ווייל זיי האבן נישט געוואלט גיין האט ער געזאגט בלייבטס דא. און ווער ווייסט וויפיל ער דער אייבערשטער וועט יעצט אראפנעמען, ס'איז אנבעליוועבל, און יעדער קוקט דאס צו, און קיין שום רב שטעלט זיך נישט אויף צו זאגן צדיק, ס'דא דא א פראבלעם, לאמיר קודם זאגן, ליסן, וויפיל ווילסטו, נאך צען טויזנט דאלער? זיץ שטיל, און דאס וועט דער אייבערשטער נעבעך אראפנעמען, נאר וויאזוי האט יענער אמורא געזאגט, ייתי אז משיח זאל קומען ולא אחמיניה, איך וויל אים נישט זען, ניין ניין ניין ער האט שוין געזען וואס דא וועט זיין, מורא'דיג, און קיינער זאגט גארנישט. און דאס איז באמת די קליפת עמלק פון אונזער דור, מען לערנט מיט די תינוקות של בית רבן מינות וכפירה און קיינעם אינטערעסירט נישט, ס'איז דא אזא יונגערמאן וואס ער לויפט ארום און ער טראגט סיינס האט מען אים פון פאפא פון כולל אראפגעווארפן אלע סטעפס און מען איז אים געלאפן בעטן ער זאל נישט פרעסן טשארדזשעס און נאכדעם האט מען אים איינגעזעצט, ס'איז דא אפאר גבירים אין בארא פארק וואס זיי ווילן נישט אז דאס זאל ארויסקומען אזוי ביטערליך האבן זיי אים איינגעזעצט. ער איז ארויס, ער וועט פייטן פאר סורווייוועל, דאס איז קליפת עמלק, און דאס איז די כלליות'דיגע קליפה, און פון דעם רעדט דער פסוק אין פרשת בשלח. יעצט יעדער זאגט, נע, סאטמאר, דאס האט די רבי זכרונו לברכה געגרינדעט, געגרינדעט זכרונו לברכה, אמת ס'שטייט צאי לך בעקבי הצאן, זאגט רש"י מ'זאל נאכגיין אויף די שעף, אויף די וועגן פון די שאף, ס'דא אבער א חפץ חיים א משל וואס ער איז מסביר זייער שיין. ער זאגט ס'איז אמאל געווען זייער א קאלטע נאכט, און א שיכור איז אריין געגאנגען אין א ווירטסהויז ער זאל זיך אנווארעמען, ער איז געווען אזוי שיכור און אזוי אנגעווארעמט אז ער האט זיך ארויף געזעצט אויפן פערד און וואגן און ער האט אנגעהויבן צו טשארדזשען אינמיטן די גרויסע אייז, עס איז געווען נישט נאר קאלט נאר עס איז געווען א פיס צוויי אייז, שניי מיט אייז, און ער איז געפארן אריין אין וואלד אריין און דארטן איז ער אריין געפארן אין א בוים און ער איז געהארגעט געווארן. אינדערפרי שטייען אויף אלע מענטשן, מען דארף וויסן וואו איז דא אן אויסגעטרעטענער וועג, זעט מען דארטן איז דא אן אויסגעטרעטענער וועג, און יעדער נעמט זיך נאכפארן, און יעדער טרעפט זיך אינעם זעלבן וואלד אן א וועג ווייטער. זאגט דער חפץ חיים, אמאל איז דא צאי לך בעקבי הצאן, אבער אמאל איז דא ווען כלל ישראל, ווען די מנהיגים זענען אזוי פארפוילט אז זיי פירן כלל ישראל אריין אינעם וואלד, דארט וואס זיי האבן געבראכן קאפ. און קיינער שטעלט זיך נישט אויף פורים, איך וויל זעהן ווי מ'זאל זיך אויפשטעלן אויף לי עוועניו קארנער יוז סטריט און זאגן אונז זעמער מוחה אויף די אלע שייגעצ'דיג וואס די קהילה טוט סיי אונטערשרייבן אויף די דזשענדער לאו און סיי נעמען געלט פאר די קינדערגארטן און סיי נעמען געלט פאר תורה און פאר חינוך און מען מוז לערנען וואס דער גוי הייסט לערנען און א אינטערעסאנטע זאך דאס מעג מען נאר צו לערנען פאר קינדער וואס דאס הייסט סעיפטי מיט צניעות מיט קדושה מיט פגם הברית, דאס טאר מען נישט, ווייל דאס הא הא הא דאס טאר מען נישט. און דער אמת איז קען זיין זענען גערעכט די מחנכים, ווייל אז מען לערנט נישט לכתחילה אז ס'איז דא א באשעפער אויף די וועלט און אז דער באשעפער האט באשאפן די תורה און געגעבן אונז די תורה, דארף מען טאקע נישט לערנען פון קדושה. אז ס'איז נישטא חלילה קיין באשעפער, און פארוואס דא, פארוואס דארפסטו זיין אן איש קדוש? און פון נישט עבירות דאס אויך נישט, ווייל אפילו פון גוי פארלאנגט אויך דער אייבערשטער נישט א משכב זכר, און ער פארלאנגט אז מ'זאל חתונה האבן א מאן מיט א פרוי, און ער פארלאנגט איינע פון די שבע מצוות בני נח איז יחוד השם אז ס'איז דא א באשעפער. ער איז נישט מצווה ער זאל זיך מוסר נפש זיין, און מען געפינט דארטן ביי נעמן ווען ער האט געזאגט יסלח לו אדוני. אבער ער דארף צו וויסן אז ס'איז דא איין באשעפער וואס דער באשעפער האט באשאפן די וועלט, און דער אייבערשטער פארלאזט זיך אויף כלל ישראל אויף אונז, אונז זאל מען לערנען דעם גוי, זאגן מיר פארן גוי ניין אונז זעמיר מיט דיר, ס'איז נישט דא חלילה א באשעפער, די אהבת ישראל איז מען מעג טון וויפיל מען וויל, און דאס כאפט זיך נאכדעם אריין אין די קינדער און אין די בחורים און אין די מיידלעך, ווייל ס'איז נישט דא קיין חינוך און ס'איז אויך דא טרייפע געלט, און דאס האט דער רבי געוויינט אלע יארן. יעצט דער פראבלעם איז אזוי, יעדער גייט נאך נאכן שטראם. אזוי ווי יעדע שאף גייט נאך נאכן צווייטן. ס'דא זייער א שיין ווארט כ'האב געזען פון מוהרא"ש ר' לעזער שלמה שיק זכר צדיק לברכה יעצט אוועק, זאגט ער אזוי, ווען א פיש שווימט אין ים און ס'גייט די וואסער שיף אויף אראפ, איז טאמער גיבט דער פיש א גיי מיט מיטן שוואונג איז א סימן ס'איז א טויטער פיש, טאמער גיבט ער זיך א שטעל אויף און ער שפרינגט צוריק ווייל ער פאלט אראפ איז א סימן אז ער לעבט, כדי. אז א מענטש זאל קענען מעמיד זיין די כלליות'דיגע נסיונות מוז ער קענען גיין זיך שלאגן קעגן דעם וואסער, און ביז ווילאנג אונז זאלמיר דאס נישט האבן נאר יעדער ט'נאך גיין פארן אנדערן זעמיר אונז אויסגעשפילט, אונז האמיר נישט קיין ארט, דער פורים וועט אונז נישט ברענגען גארנישט, דער מחיית עמלק מיינט ביי אונז גארנישט, ס'מיינט געליינט און געגראגערט און געטרינקען אביסל, און דאס איז זייער זייער א וויכטיגע זאך מ'זאל וויסן. רבותי, אונז מוז מען זיך שלאגן מיט די רשעי הדור, דאס איז א חלק פונעם תמחה זכר עמלק, און אויב אונז זאלמער זיך נישט שלאגן מיט זיי, האמער איצט סתם אנגעברענגט די צייט. עטס וועט זיך פרעגן, וויאזוי קען מען דאס טאקע באווייזן? איז די תירוץ איז זייער פשוט, די מדרש זאגט ויותר יעקב לבדו, איז דא א פסוק ונשגב ה' לבדו, ס'איז דא א שיינע סאנג, בקיצור וואס איז די שייכות פון ויותר יעקב לבדו מיט ונשגב ה' לבדו? ער זאגט מיר נאך.

ונשגב השם לבדו, אזוי ווי דער אייבישטער האט א בחינה פון לבדו, אזוי פארלאנגט ער אז אלע צדיקים זאלן אויכעט האבן די בחינה. יעצט שטייט בפרוח רשעים כמו עשב, וואס איז גראז? גראז איז זייער שוואך, ס'בלאזט זיך ווען די ווינט בלאזט, בלאזן זיך אלע איין וועג, ווען נישט שטייען זיי אלע איינגעבויגן, ס'איז א שוואכע זאך, ס'האט אבער א גרויסע מעלה, ס'איז דא אסאך פון זיי, א גאנצע פעלד קען זיין אנגעפילט מיט גראז, אבער ס'איז שוואך. די זעלבע זענען רשעים, בפרוח רשעים כמו עשב, נאך א רשע דזשוינט די קלאב, נאך א רשע, נאך א קהילה דזשוינט די קלאב, יעדער דזשוינט די שייגעץ שטיק וואס דא גייט פאר, און אז טאמער א אינגערמאן זאגט עפעס ווארפט מען אים ארויס, בפרוח רשעים כמו עשב, אבער די צדיק איז כתמר.

דער אייבערשטער צוטיילט נאר דעם רשע, די וואס זיי האבן זיך צוזאמגענומען נאך איינער און נאך איינער, און במילא פון זיך אליין ווערן זיי נעלם. ביי די גוים גייט עס אזוי, געפינען מיר, רוסלאנד הייסט יונייטעד סאוויעט סאושליסט רעפאבליק, אמעריקע הייסט יונייטעד סטעיטס אוו אמעריקע. ענגלאנד הייסט יונייטעד קינגדאם, אלעס איז א יוניטי, ס'שטייט ווען ס'זענען זיך געגאנגען שלאגן די פיר קעניגן מיט די פינף קעניגן שטייט אויך זיי האבן זיך צאם גענומען, ווען זיי נעמען זיך צוזאם ווערן זיי א רבים ווערן זיי שטארק, אבער באמת צו צוברעכן זיי דארף מען זיי נאר צו צוטיילן, מען האט צוטיילט רוסלאנד ס'זענען זיי צופאלן ווי די פליגן, און דאס איז אונזער חורבן וואס אונז ליידן מיר, מען זאגט פאר איינעם יא אבער יעדער האלט אזוי. יעדער זאגט אזוי, דו ווייסט דאך יעדער האלט, און מען דארף זיין א לבדו'ניק. למשל, האמיר עס צו צולייגן, איינער זאגט, איך האב געזען די נייעס אויפן טעלעוויזשען, איך האב עס געהערט אויפן רעדיא און אין צייטונג, עס קומט דאך פונעם זעלבן סארס, עס איז דא איין קאמפאני וואס פארקויפט נייעס פאר רוב וועלט. א איד איז געגאנגען אין מקווה און ער האט זיך געווייקט דארטן צוויי שעה און ער האט דורכגעשמועסט אלע נייעס און יעדער האט אים אויסגעהערט, און נאכדעם גייט יעדער ארויס און מען דערציילט עס. פון ווי קומט עס? פון איין מענטש? איך האב געקענט א מענטש געווען א גרויסע לץ, ער איז אנטלאפן פון אמעריקע, בקיצור ער איז אנגעקומען קיין ארץ ישראל, איינמאל האט ער געוואלט מאכן פרייליך אין ירושלים, האט ער געמאכט א מורא'דיגע זאך, ער געגאנגען ער געזאגט אז אין הילטאן האטעל אין ירושלים ווארפט איינער ארויס הונדערטערס יעדע מינוט, גאנץ ירושלים האט אנגעהויבן צו לויפן, ס'הייסט מ'ווארפט הונדערטערס, מ'קען כאפן, מחיה. שפעטער זעהט ער ווי גאנץ ירושלים לויפט, פרעגט ער ווי לויפט דער עולם, זאגט ער וואס הייסט ס'איז דא א איד וואס ער ווארפט הונדערטערס יעדע מינוט ווארפט ער ארויס א הונדערטער פון הילטאן פונעם צוואנציגסטן שטאק און ווער ס'כאפט עס איז עס זיין, ער געגאנגען דער איד און ער איז אויך מיטגעלאפן, ער האט זיך שוין אליינס געגלייבט דעם ליגנט, דאס איז א מורא'דיגע זאך. און דער אמת איז איך האלט אז דעם טעם פארוואס אונז זעמיר נישט גענוג ערליך און געטריי צום אייבערשטן ווייל אונז האמיר אויך נישט באקומען דעם ריכטיגן חינוך און אונז ווייסמיר נישט ווי הארב די אלע זאכן זענען, ס'דא א מורא'דיגע מעשה, ס'איז א משל פון איינע פון די פריערדיגע בעלי מוסר ס'איז אזוי, ס'איז געקומען אמאל א איד צום צווייטן און זאגט אים הער מיך אויס, כ'האב מיט דיר א געשעפט, איך האב פאלשע באנק נאטן, פאלשע הונדערטערס, כ'קען דיר פארקויפן הונדערט טויזנט פאלשע באנק נאטן דערהיים, איך ווייס רובעל צו פענגע צו זלאטע, פאר פופציג טויזענט, ס'הייסט דו פארדינסט פופציג טויזענט דערויף, זאגט ער, ס'איז אזוי גוט נאכגעמאכט אז דו'סט אריינגיין אין באנק עסטו זעהן אז זי כאפט נישט אפילו, זאגט ער פיין געב אהער צען שטיק, ער גייט אריין און די באנק זאגט ס'איז גוטע באנקנאטן און ער קויפט אפ די גאנצע הונדערט טויזענט באנקנאטן, שוין ער גייט ארויס פון די באנק און ס'קומען. פיר פאליס לייט מיט די גאנס און זיי זאגן ווייז אונז וויל מיר זעהן וואס די האסט דא, זאגן זיי אוי דעיס דעיס דעיס איז פאלשע די מאכסט נאך פאלשע באנק נאטן און מען וויל דיך שוין איינזעצן מען האט דיך שיקן אויף סיביר ס'העלפט נישט קיין פדנו והצילנו בקיצור רופט זיך אן איין פאליסמען אז דו'סט מיר געבן דאס גאנצע דעמאלטס וועלן דיך אפלאזן און דו'סט נישט דארפן דורך גיין א משפט און גיין אין סיביר בקיצור דער איד זעהט ער איז אויף צרות זאגט ער נעמטס דאס אלעס לאזטס מיך אפ און איך וויל נישט וויסן דערפון. יעצט וואס איז דא געווען באמת? דער מענטש האט געהאט אמת'דיגע באנק נאטן צו פאלשע? דער אמת איז אז ער האט געהאט אמת'דיגע באנק נאטן און ס'איז נישט געווען פאלש. נאר וויבאלד ער האט נישט געוואוסט זיכער צו ס'איז פאלש צו נישט ווייל ער האט דאך עס געקויפט אויפן שווארצע מארקעט, האט ער זיך געבויגן פאר פאלשע פאליס. די פאליס זענען געווען פאלשע פאליס. די פאליס זענען נישט געווען קיין אמת'ע פאליס. זיי האבן געוואוסט אז יענער האט געמאכט דעם דיעל, האט ער געשיקט די פאלשע גענגסטערס אז זאלן עס אפשטעלן. און אזוי האט ער געמאכט דאס געלט. אבער ס'איז געווען אמת'ע באנקנאטן. אונז האמיר באמת נישט ארויס פונקטליך וואס דער אייבישטער וויל פון אונז, וואס דאס איז קליפת עמלק, און אונז האמיר נישט ארויס אז תורתינו היא חיינו און די תורה איז הייליג און די תורה וועט זיך נישט טוישן פאר קיינעם, און אפילו זיי זיצן אויף די גרויסע רבי'שע בענקלעך גרויסע פירער, זיי זענען גארנישט ווערד. זיי זענען אויסגעבלאזענע שקצים, און ווילאנג אונז וועלמער נישט ארויסהאבן פונקטליך אז אונז שלאגן מיר זיך פארן אמת, און אונז האבן נאך א ספק צו אונז שלאגן מיר זיך פארן אמת צו נישט, דעמאלטס וועלמער אונז אויפגעבן אמת'ע באנקנאטן פאר פאלשע פאליס און פאלשע גענגסטערס גנבים. דאס איז וואס אונז מוז מיר זיך ארייננעמען אין הארץ אריין, רבותי, אונז קען מער נישט צולאזן מער אז אונז זאל מען זיך לאזן פון די שקצים און פון די קהילות. און דאס איז דער מחיית עמלק וואס ס'ווערט געברענגט אין פרשת בשלח, אויב אונז עמיר טוהן די אטמאוסט וויפיל אונז קען מיר, וועט נישט זיין אזא זאך אז דער אייבישטער זאל נישט אונז ארויסהעלפן, און ס'וועט זיין א תמחה את זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח די אלע רשעים אפילו זענען גרויסע רבנים און רעבעס זיי וועלן אונטערגיין, ס'וועט נישט בלייבן פון זיי גארנישט, און נאר די פאר ערליכע אידן, די ביסל ערליכע אידן, די וועלן זוכה זיין צו די גאולה שלימה, צו די אמת'ע מחיית עמלק. די מנהיגים פארפירן אונז אויכעט מיט כשרות, זיי געבן אונז טרייפות מיט נבילות פון אלע זייטן, זיי גראבן טויט אין ארץ ישראל, זיי האבן אלע יארן געגראבן, יעצט ווילן זיי שפילן א פרומע מאסק. די אלע זאכן מוזן זיך אויפהערן, ווייל ווען נישט, וועט חלילה דער אייבערשטער אריינקומען אין פיקטשער און מען וועט זיין אויף גרויסע צרות. טאמער אונז העמיר טוהן דעמאלט וועט מען נישט זיין, אבער טאמער אונז העמיר זיך אויסלאכן, וועט זיין חלילה גרויסע צרות. פאנאוויטשער ישיבה טוט זיך, מען הרג'ט זיך ארום, ס'איז אזא בזיון און אזא שמוץ, איך האלט אז דער עונש איז געקומען אז זיי האבן ארויפגעשטעלט יום העצמאות א פאן, האסט מודה געווען אין די מדינה, דו דאנקסט די מדינה, און ממילא באצאלסטו א פרייז, די תורה קען נישט זיך האלטן. די פאנאוויטשער רב זכר צדיק לברכה מ'האט אים אמאל געבעטן אז ער זאל ווערן א מיטגליד אין כנסת, האט ער געזאגט איך האב נישט קיין געלט צו באצאלן יעדן טאג א רעקל, פרעגט מען אים וואס הייסט קענסט קומען מיט איין רעקל ג א גאנץ יאר, ניין איך וועל מוזן קריעה רייסן יעדעס מאל וואס מען רעדט מינות וכפירה, און אלל אוו א סאדען לייגט מען ארויף א פאן. פיין, איז קוק וויאזוי מען זעט אויס, מען שלאגט זיך, מען הרג'ט זיך, עס איז נישט קיין תורה, עס איז רציחה, מען קומט מיט מעסערס, עס איז בלוט, מען פארגיסט איין בחור דעם אנדערנ'ס בלוט, אונז האמיר געהאט דא א פראבלעם אז אמאל האט מען פארגאסן א בחור'ס בלוט, א ראש ישיבה האט פארגאסן א בחור'ס בלוט אין לאנג ביטש, אין לאנג ביטש האט מען פאר א ראש ישיבה האט מאנס געווען א בחור פרייטאג צו נאכט ער האט אים מיט. א מעסער, צו מיט א שליסל, האט ער אים געסלעשט די טראוט, און האט אים געלאזט אויסבלוטן. און מ'האט אים ריינגעוואשן, שפעטער איז ער ארויס פון די ישיבה. היינט טוען עס בחורים איינער צום צווייטן, און מ'וועט עס נאך טון צו די ראשי ישיבות אויכעט. ווייל עטס האטס זיי עס אזוי אויסגעלערנט. א שאנדע וואס דא גייט פאר. שטייט אין די מגילה, ביום ההיא נתן המלך אחשורוש לאסתר המלכה את בית המן. כ'האב שוין גערעדט וועגן דעם. וויאזוי מ'האט געקענט געבן דאס הויז פון המן'ען פאר מרדכי'ן? שאול המלך'ס חטא איז דאך געווען אז ער האט רחמנות געהאט אויף די שאף. יעצט, כ'האב געוואלט זאגן א אינטערעסאנטן געדאנק. ס'שטייט אין מדרש אין אסתר רבה פרק ה' פסוק ג', לשלושה חלקים נחלק עושרו של המן, שליש לבנין בית המקדש, ווייל גראד נאך פורים האט מען אנגעהויבן צו בויען דאס בית המקדש, נאכן נס איז געווען דער זון פון אסתר. דריוש האט געגעבן א רעכט צו בויען דאס בית המקדש, האט מען געגעבן די עשירות פון המן, שליש לבנין בית המקדש, שליש לעמלי תורה, די וואס האבן זיך געפלאגט אויף תורה, שליש למרדכי ואסתר. יעצט, ס'שטייט דארט אויכעט מאי דכתיב נבחר שם מעושר רב, נבחר שמו של מרדכי מעושרו של המן, אז דער נאמען מרדכי איז אויסגעוועלט געווארן פונעם עשירות פון המן. יעצט. דער בערזשאנער רב ר' שלום מרדכי הכהן דער מהרשם זאגט, וואס איז די פשט אין דעם מדרש? זאגט ער א מורא'דיג שיינעם געדאנק, זאגט ער, ס'שטייט אין רמב ם אין הלכות כלי המקדש פרק א' הלכה ג', אז די מור מור איז איינע פון די עלף סימני הקטורת, ס'איז דא מור וקציעה שבולת נרד וכרכום, דער מור פון די קטורת איז געווען דאס בלוט פון א חיה, פרעגט דער ראב"ד גראד א קשיא פון רמב ם, אלעס וואס איז געווען אין בית המקדש האט דאך געמוזט זיין מן המותר בפיך, און די בלוט פון א חיה איז דאך נישט מותר בפיך, וויאזוי האט מען זיך געמעגט משתמש זיין אין בית המקדש מיט א זאך וואס מען טאר נישט טרינקען. ענטפערט דער כסף משנה א מורא'דיגן תירוץ, אז ווען מען האט געמאכט דעם מור צום בית המקדש האט מען גענומען דעם בלוט און מען האט עס פארברענט ביז עס איז געווארן אש, און אז עס איז געווארן אש דעמאלטס הייסט עס שוין מותר בפיך. דרך אגב ס'האט נישט צו טוהן מיט דעם דא, ס'דא איינער פרעגט א שאלה דעם ערוגת הבושם אין די תשובות אז ער האט א בילקעלע פון בעלזער רב און ער וויל עס נישט אוועק ווארפן פאר פסח ער וויל דאך ס'זאל בלייבן א שמירה, זאגט ער אים אז ער האט נישט קיין שום היתר נאר עס צו פארברענען אויף אש און אזוי קען ער עס האלטן. און ער ברענגט דארטן אין אנדערע ספרים ברענגען אויך צו ס'איז דא אסאך מאל אין סגולה ספרים געפין מיר אונז מ'זאל נעמען א פראש און מ'זאל עסן א פראש, פרעגן זיי וויאזוי קען מען די אלע זאכן ניצן פאר א סגולה? מילא אז ס'איז א חולה שיש בו סכנה פארשטיי איך אבער א א סתם א סגולה בלא הכי זיך צו באדינען איז ברענגען זיי אז מ'רעדט מ'מוז עס פארברענען ביז ס'ווערט ממש אש יעצט דער מקור קען זיין איז גאר דער דער רמב ם. דער רמב"ם איז אין כלי המקדש, פרק א', הלכה ג', אז מ'האט געמוזט נעמען א זאך וואס איז מותר בפיך, האט מען נאך געדארפט האבן מור, דאס איז געווען איינע פון די סממני קטורת, און מ'האט עס פארברענט, געווארן אש, דעמאלטס ווערט עס מותר בפיך. יעצט זאגט ער אז די כסף משנה אז נאכדעם וואס מ'האט עס פארברענט הייבט עס אן צו שמעקן זייער פיין, די קטורת איז דאך געווען אז ס'האט זייער שיין געשמעקט, די גמרא זאגט אז א. פרוי, אז א מיידל אין ירושלים האט זיך קיינמאל נישט געמוזט ארויפלייגן אויף זיך קאלאון, די אלע שמעק זאכן, פארוואס? ווייל זיי האבן געשמעקט מורא'דיג גוט פון די קטורת. כפנים, יעצט איז אזוי, אז כאטשיג אמאל איז עס געווען בלוט, אבער וויבאלד יעצט איז עס אפר, מעג מען. יעצט קומט אויס אז ס'הייסט מן המותר בפיך. יעצט, עסט קוקן אין מגן אברהם אין סימן רט"ז, און אויך אין פרי מגדים סימן קל"ב, עסטו זען אז. טאמער ס'איז דא אזא זאך א היתר הבא מכלל איסור, ס'קומט פון אן איסור. אינטערעסאנט אין בני יששכר שטייט א גאנץ אריכות אז יעדע זאך דארף דאך האבן א תיקון, זאגט ער אמאל אז א חולה מוז עסן טריפות באקומט עס אן עליה, פארוואס ווייל ער מוז דאך עס עסן ווייל די תורה זאגט דאך אז ער מוז עסן ער איז א חולה, ממילא כאטשיג ס'איז טריפה באקומט עס אן עליה.

ווייל מרדכי איז דאך מר דרור, און די דרור איז דאך געווען אזוי ווי די בלוט וואס מען האט פארברענט, און ממילא האט מען עס געמעגט נאכדעם נוצן אין בית המקדש ווייל ס'איז מותר בפיך, וועגן דעם הייסט ער מר מרדכי וואס דאס איז די בחינת מר פון דעם קטורת וואס דאס איז טהור מטומאה. דאס איז וואס די מדרש זאגט, נבחר שמו של מרדכי מעשרו של המן, דאס מיינט מען אז דורך דעם, וואס ס'איז געקומען צו אים דאס עשירות פון המן, איז באוואוסט געווארן אז זיין נאמען הייסט מרדכי. יעצט מיט דעם פארשטיי מיר אסאך זאכן, איך רעד אין אן אנדערע שיעור אויך וועגן דעם וויאזוי מ'האט געמעגט נעמען, וויאזוי מרדכי צדיק האט געמעגט נעמען דאס הויז פון המן. די תירוץ איז, נאכדעם וואס מרדכי צדיק האט מעלה געווען די אלע זאכן, דעמאלטס האט מען נישט נאר געמעגט געבן פאר מרדכי'ן די דאס הויז פון המן, נאר מען האט שוין געמעגט געבן פאר תלמידי חכמים אויך א דריטל, און מען האט שוין אפילו געמעגט געבן פארן בית המקדש, און ס'שטייט אין די גמרא, בני בניו של המן למדו תורה בבני ברק, ס'האט אויסגעפירט מען זאל מעלה זיין די גאנצע זאך דורך דעם וואס מרדכי הצדיק האט נהנה געווען, שאול המלך איז געווען א ציווי ער זאל פארניכטן גאנץ עמלק, האט ער נישט געטארט נהנה זיין. דא איז געווען שוין א מעשה פון אן אייניקל פון עמלק וואס ער האט געהייסן המן, און דא איז שוין געווען אנדערש דער ציווי אז מען האט שוין יא געמעגט נהנה זיין פון עמלק'ס פארמעגן דורך דעם וואס איז דורך געגאנגען צו המן. יעצט כ'האב ענק שוין געזאגט אז די גאנצע זאך וואס ווערט געברענגט אין חומש פארוואס די מצריים האבן געמאכט די אידן זאלן שווער ארבעטן ווייל זיי האבן מורא געהאט אז טאמער ס'וועט זיין א מלחמה וועלן זיך די אידן מערן ונוסף גם הוא על שונאינו, ונלחם בנו ועלה מן הארץ. ס'ווערט געברענגט אין יערות דבש א שיינער געדאנק. געפינען מיר אז נאכדעם ווען אחשורוש איז געוואויר געווארן אז אסתר איז א אידישע טאכטער שרייבט זאגט ער ואתם כתבו על היהודים כטוב בעיניכם פרעגט ער א קשיא די גמרא זאגט מסכת מגילה דף י"ד אז אחשורוש האט מער פיינט געהאט אידן ווי המן און וואס איז פלוצלינג געווארן ער איז געווארן א צדיק ווייל אסתר האט אים געזאגט אז זי איז א אידישע טאכטער האט ער שוין ליב באקומען אידן. ווען שלמה המלך האט גענומען בת פרעה איז ער פלוצלינג געווארן א ליבהאבער פאר אלע מצריים? וואס האט איינס מיטן צווייטן? זאגט די יערות דבש א מורא'דיגע זאך, זאגט ער, אחשורוש האט געזען מיט זיינע כישוף אז א איד וועט קעניגן אויף זיין שטול און ער וועט צונעמען זיין גאנצן פארמעגן, האט עס אים מורא'דיג פארדראסן און ער האט עס נישט געקענט מוחל זיין, א איד וועט מיך ירש'ענען? בשום אופן נישט!
איז ער געגאנגען און געטראכט אלע וועגן אונטערצוברענגען כלל ישראל. יעצט, דעיס איז געווען פון אנפאנג. באלד ער האט זיך אבער פארוויסט אז אסתר איז זיין ווייב, דאס איז א איד, האט ער דאך פארשטאנען די גאנצע זאך. ער וועט האבן מיט איר א קינד, און דאס קינד וואס וועט געבוירן ווערן וועט ירש'ענען די מלוכה. אה, אויב אזוי האט ער שוין מסכים געווען. בקיצור, און אזוי איז טאקע געווען, אז דריווש האט געירש'נט די קרוין. און די ממשלה פון אחשורוש, אזוי שטייט אין גמרא מסכת מגילה דף י"ד עמוד ב', ממילא איז ער צוריק געווארן א אידן, א אידן פריינד, און רש"י אין עזרא קפיטל ד פסוק כ"ד זאגט אזוי, הערט לשון רש"י, אחר כורש, נאך כורש מלך אחשורוש, שלקח אסתר, אחר אחשורוש מלך דריווש, בנו. של אחשורוש ובן אסתר, מורא'דיג. איך זאג שפעטער אין אן אנדערע דרשה וואס כ'האב געזאגט דאס יאר האב איך געזאגט אז ס'איז געווען א שד וואס האט וואס אסתר המלכה האט אריינגעשיקט צו וואוינען מיט אחשורוש און ס'איז קיינמאל נישט געווען א מציאות אז אזא ערל טמא זאל אנרירן אזא הייליגע פרוי ווי אסתר המלכה אבער דאס איז בפשטות זאגט רש"י ובן אסתר. עס ווערט אויך געברענגט. פון דעם הייליגן רבי שלמה אלקבץ דער וואס האט געמאכט דעם לכה דודי איז זאגט ער א מורא'דיגן געדאנק, ס'שטייט הרצים יצאו מבוהלים ודחופים, זענען געגאנגען צומישט און זיי האבן זיך געאיילט, זאגט ער אינטערעסאנט דא זענען זיי געווארן מבוהלים אינגאנצן צומישט, אויבן ווען מען האט געשיקט די ערשטע בריוון מיט די ביטערע גזירה, אומצוברענגען כלל ישראל שטייט הרצים זענען נאר געגאנגען דחופים ס'איז נישט געשטאנען מבוהלים וואס זענען זיי געווארן יעצט מער מבוהלים זאגט דער הייליגער ר' שלמה אלקבץ א מורא'דיגע זאך דאס אז ס'גייט פאר אידן שלעכט אויף דעי וועלט דאס ווייסט מען דאך שטייט ווען א גר קומט זיך מגייר זיין זאגט מען אים וואס פעלט דיר דאס אויס אונז גייט דאך נאר שלעכט איז במילא דאס איז נישט געווען קיין מורא'דיגע ווינדער אז ס'גייט שלעכט פאר אידן זענען זיי נאר געגאנגען שנעל ווייל א גוי האט פיינט א איד. אבער אידן זענען צוגעוואוינט צו די אלע יסורים, און אידן זענען צוגעוואוינט צו בעטן דעם אייבערשטן און דער אייבערשטער העלפט זיי, פון דעם זענען זיי נאר געגאנגען דחופים, יעצט אז זיי האבן אבער געזען אז אין בריוו שטייט אז מען זאל זיין גוט צו אידן און אידן גייט גוט, דאס איז שוין געווען א מורא'דיגע פליאה, וועגן דעם זענען זיי געווען הרוצים יוצאים מבהלים, זענען געווען אינגאנצן צומישט, ווייל ווי קען דאס זיין מען זאל פלוצלינג טון גוטס פאר אידן, איז בקיצור, די עיקר וואס מען דארף וויסן אז אידן. האבן אויך דאס געוואלטיגקייט, כאטשיג זיי זענען אייביג נעבעך בשפל המצב און מען רוידעפט זיי, אבער אונז האמער א באשעפער וואס ווען מען בעט מיר אים דעמאלטס טוט ער די אלע זאכן פאר אונז, שטייט אויך ליהודים היתה אורה ושמחה אורה זו תורה, איז דער כתב סופר מסביר אויף דעם אז אידן בעטן דעם באשעפער און דער אייבערשטער טוט ניסים, ס'געווען אסאך ניסים זאגט ער משך די אידישע. צייטן וואס זענען געווען אינעם גלות איז געווען אסאך גרעסערע ניסים פון ניסים פורים, וואס עפעס אבער איז געשען אז פורים איז געווארן כתבוני לדורות, עס איז וועגן דעם ווייל די גמרא זאגט אין מסכת מגילה דף י"ד עמוד א' א קל וחומר, אם מעבדות לחירות אומרים שירה ממיתה לחיים לא כל שכן. נו, וועגן דעם וואלט דאך ווען גענוג געווען אז מען זאל זאגן די מגילה, מען זאל מפרסם זיין דעם אייבערשטנ'ס נס, סאו פארוואס איז געווארן דא א כתבוני לדורות מיט די אלע זאכן, פארוואס איז דא משתה ושמחה, זאגט ער וועגן דעם ווייל פורים איז געווען קימו וקבלו ווייל קבלת התורה געווען פון רצון הטוב, און זיי האבן זוכה געווען די אידן פון דעם דור, וואס די אידן וואס זענען געשטאנען ביים בארג סיני האבן נישט זוכה געווען, ווייל ביי זיי איז עס געווען כפה עליהם הר כגיגית. זאגט ער, און דאס זאגט די גמרא אין מסכת פסחים דף ס"ח עמוד ב', עצרת כולי עלמא מודה דבעינן לכם, מחלוקת, עס דארף זיין חצי לשם צו אינגאנצן אדער לשם אדער לכם, ביי עצרת זאגט יעדער איינער אז עס מוז זיין לכם אויך, פארוואס? ווייל וויבאלד שבועות איז דאך זמן מתן תורתינו, מוז זיין זיכער אז סזאל זיין לכם אז מזאל זיך פרייען באכילה. אין שטוב. אויף דעם חשבון אויך האט מען געמאכט פורים וואס דאס איז דאך נאכאמאל געווען קבלת התורה, זאל זיין שמחה און משתה, ווייל מען האט עס מקבל געווען נאכאמאל מאהבה. יעצט ער זאגט נאך א שטיקל געדאנק אין פרשת משפטים דער כתב סופר, אז א מענטש וואס מען צווינגט אים צו טון עפעס איז ווערט פון אים בטל די תאוות אכילה, דער אפעטיט ווערט פון אים בטל, ער מוז, הי העז טו דו איט, ער איז געצווינגען. טאמער א מענטש טוט אבער א זאך מרצונו הטוב, מיט א חפץ לב, איז במילא די שמחה ביי אים אזוי גוט, אז ווען מ'געט אים צו עסן, עסט ער א מחיה. איז די סעודות אום פורים פון מאכלים משתה משלוח מנות איש לרעהו ווייזט אז יעצט האמיר זוכה געווען אזא מין קבלת התורה פון אונזער אייגענעם ווילן, נישט געצווינגען, העכער ווי מתן תורה, איז במילא איז עס אלעס מיט אזא בחינה פון אפעטיטלעך, מיט חפץ הלב. אזוי זאל דער אייבערשטער טאקע העלפן אז מ'זאל זוכה זיין מקבל זיין יעצט די תורה מיט חפץ לב, און מ'זאל מען זוכה זיין צום בנין בית המקדש אזוי ווי מ'האט דעמאלט זוכה געווען צום בנין בית שני, זאל מיר אונז שוין זוכה זיין צום בנין המקווה בנין בית שלישי במהרה בימינו אמן אז מיט משיח צדקנו נישט אליינס חלילה נעמען קיין גאולות און כדומה.